א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך. קודם האב איך געוואלט בעטן דעם עולם אז מען זאל ווייטער אנהאלטן דער טרעדישן פון א הלכה אין שולחן ערוך אז מען זאל מעביר סדרה זיין, ס'איז א נייע טרעדישן אמאל האט מען נישט געטון די זאכן, איך האב באקומען נאכאמאל צענדליג און צענדליגע קאלס פון אינגעלייט אז כ'האב זיי מעורר געווען און זיי טוען עס, כ'האב געזאגט אז מ'זאל מעביר סדרה זיין שמיני עצרת און שמחת תורה, אפילו חול המועד האב איך געזאגט מעג מען מעביר סדרה זיין, וזאת הברכה, זיכער ווייל מ'האט שוין געליינט, און בראשית מעג מען אויך. געקומען איינער ער האט מיך מורא'דיגע אטאקירט איך זאל קודם זיך זעצן לערנען צען יאר ד' חלקי שולחן ערוך און נאכדעם זאל איך ערשט מאכן א האטליין, כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב דעם מענטש געוואלט נוצן אז ער זאל מיר מאכן דעם האטליין, ער זאל דורכקוקן דעם האטליין, ווייל יעדע זאך וואס איך זאג האט ער זיך געדינגט. למעשה האט ער מיר געלאזט ערב יום כיפור א מעסעדזש זייער א מיעסן אז איך בין אזוי ווי דער דברי יואל וואס איך קען נישט חרטה האבן טאמער איך האב געזאגט א זאך וואס איז נישט ריכטיג, כ'ווייס נישט וועלכע וואס ס'בייסט דעם משוגענעם, נאר אנגעהויבן האט זיך ס'אז ער האט זיך אנגענומען פאר דעם קליין פון לעיקוואד, בצלאל קליין, און ער זאגט מיר די גאנצע צייט אז איך טאר נישט עסן גארנישט ווייל וויבאלד איך האלט אז אלעס איז טריפה אז על פי הלכה מעג מען נאר עסן וויפיל ס'איז א פיקוח נפש, וויל איך דיר זאגן דו טארסט אויך נישט עסן ווייל ס'איז פונקט אזוי טריפה. פאר דיר צו פאר מיר ווי פאר מיר, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז ס'איז אלעס טריפה, ס'איז דא, איך האב געוואלט זיין א פרומער, בין איך געלאפן קויפן פון פאפא שחיטה וואס זיי שעכטן ביי ר' אהרן, בעלז שעכט אויך דארטן, קלויזענבורג אויך דארטן, זייער אסאך שעכטן דארט, איך האב געוואלט וויסן ווען ס'איז געווען די פרשה פון מאסקאווי דאק, איז געווען איין קהילה וואס זיי האבן געוואוסט אז דאס איז טרייפענע קאטשקעס. ניין. נו וויל איך דיך פרעגן א שאלה, איז דא עפעס כשר'ס צו עסן? כ'האב שוין אלעס געטרייט. ס'איז דאס מילכיגע פונקט אזוי טרייף, ס'איז געווען פון בהמות וואס זענען געווען טרייף, כידוע. איז זאג איך דיר, אויב איך טאר נישט עסן נאר כדי חיותו, טארסטו אויך נישט עסן. און דער אמת איז, דעם איך האב מיך אנגענומען פאר בצלאל קליין, ווייל ס'איז דא דער גראבער הילל רשע על תאוות נפשו האט אים ארויסגעווארפן, און ער האט גענומען. א סקווער אינגערמאן א שוחט צו זיין משגיח אויף צוויי טאג, אזוי שפארט ער זיך געלט, איר ווייסט נישט וואס א רשע דער הילל איז, א שוחט קען זיין א רב, א בעל מכשיר. איז ווען מען האט ארויסגעווארפן בצלאל'ן האב איך געפיומט אז דאס וויינלאנד איז טרייף, ס'איז געקומען א פונקט וואס מען האט ברוך השם עס צוגעשפארט, יעצט האט ער א פראבלעם אז איך האב געזאגט אז בצלאל קליין טאר נישט גיין מוחה זיין קעגן חילול שבת פאר די בחורים ווייל ער האט זיי קיינמאל נישט געלערנט וואס דאס איז שבת קודש, איך זאג עס ווייטער. נאר איך האב דיר געוואלט ענטפערן אויף יעדע זאך, ווייל איך האב דיר וואס צו ענטפערן, אבער די מינוט דו האסט אנגעהויבן צו רעדן אויפן דברי יואל האסטו ביי מיר א פנים ווי דער בעלזער רב, די זעלבע פנים. א איד, ס'איז נישט געווען אין דיין געגנווארט, נישט אין דיין דזשענערעישן, ער האט געקענט עברי בעסער פון דיר און גמרא תוס' בעסער פון דיר, און דו ביסט אפשר גאר א ליטווישער, כ'ווייס נישט פון וואו דו קומסט. ער קענט אזוי פיין ווי רבי אהרן קאטלער אויכעט, ער האט זיך נישט געהאט וואס צו שעמען פאר די גדולי הדור פון די ליטע. גייסטו נעמען אזא מענטש און דו גייסט אויף אים צאמרעדן שלעכט? כ'מיין, ווי קומט דאס צו דיר? דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און דאס טוט מיר מורא'דיג וויי. דער בעלזער האט אויך אזוי געטון, געלאפן איז ער צו בעטן קינדער ביים סאטמאר רב, נאכדעם איז ער געגאנגען מאכן א זרוע מלאכתית, און נאכדעם האט ער צוזאמגערעדט אויפן סאטמאר רב, ביי די שטייענדיגע תורה האט ער גערעדט זייער מיעס. כ'מיין, צו רעדן אויף א מענטש דארף מען אויך וויסן וויאזוי, ווי און ווען און וואס, און וויסן דו ביסט, אז דו ביסט א בעלזער רב, און אז דו וועסט זאגן עסטו אויפרייצן טויזענטער חסידים, און ס'וועט ווערן א מדובר. האסט נישט געהאט קיין שכל דיך צוריק צו האלטן, באצאלסטו, איך האלט אז דאס ביסל נחת וואס ער קען זען פון די קהילה וואס ער האט געבויעט מיט זיינע צען פינגער, איז אים צושטערט פון הימל ווייל ער האט באליידיגט דעם סאטמאר רב. איי ער האט געשיקט דארט צען אינגעלייט זאלן זאגן אפאר קאפיטלעך תהילים? דאס הייסט נישט איבערגעבעטן, אין שולחן ערוך הייסט איבערגעבעטן, מ'גייט אויף זיין קבר מיט א מנין, און מען בעט אים איבער, און דאס האט ער נישט געטון, און טאמער קען ער נישט גיין ווייל ער קען נישט פארן אויף אויסלאנד ער נישט אזוי געזונט, האט ער זיך געדארפט אויסשטעלן, און ער געדארפט זאגן רבותי דא האב איך פוגע געווען דעם צדיק דא וועל איך אים איבערבעטן, שעם דיך נישט, האסט נישט געדארפט טויזענטער חסידים, דעמאלטס הייסט איבערגעבעטן, נישט ער האט געשיקט דארטן צען מענטשן, אפשר האט ער געשיקט צו שפיאנירן דארט עפעס, ווער ווייסט. סא עניוועי, די מינוט כ'האב געזעהן ביסט ארויס פון די גלייזן אז די האסט אנגעהויבן צו טשעפען מיטן דברי יואל, ווייס איך אז די ביסט איין שטיק סטרא אחרא. כ'האב דיך געוואלט ארויפלייגן, כ'האב דיר געוואלט יעדע זאך שיין ענטפערן, אבער איך גיי עס נישט טון. און איך בין א גרעסערע חסיד פון בצלאל קליין ווי דו, ווייל איך האב געהאלטן די מינוט מ'האט איהם ארויסגעווארפן טאר מען נישט עסן די שחיטה און איך האב געשריגן וויינלאנד איז טרייפה און זיי האבן צוגעשפארט. עניוועי, יעצט מיר גייען ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב באקומען עטליכע מעסעדזשעס פון גרויסע מחנכים אז די סאטמאר דא אין. אין קווינס האט מען אריינגעלייגט משונה'דיגע כוחות שוין פאר צוויי יאר פלעגן זיך בחורים אריינכאפן אין די מקווה דורכן דאך האט מען געלייגט אייזענעס היי יאר שטייט א משגיח אינדרויסן ביי די טיר די גאנצע ישיבה איז פול מיט ווידיאוס קענסט נישט האבן אפילו מחשבה זרה מען האט געכאפט פאר א יאר הער איך בחורים מען האט איבערגעדרייט אלע בעטן מען האט געכאפט שמוציגע ווידיאוס מען האט געזען ווי די בחורים באהאלטן עס מען האט אריינגעלייגט כוחות אז ס'איז ממש הפ הפלא ופלא. ס'איז אביסל צו שטרענג אויכעט, אבער אויף דעם קען איך גארנישט זאגן, ווייל אויב זיי האלטן אזוי איז אזוי. איך הער זאגן אז טאמער, אמאל איז געווען עטליכע מניינים אינדערפרי, טאמער מען מאכט נישט דעם געהעריגן מנין, לאזט מען נישט דאווענען מער. פיין, קען זיין דאס איז דער סיסטעם. איך איך קען אויף דעם נישט, אין הנהגה קען איך נישט אריינרעדן. אויב דארפן זיי דאס טון ווייל זיי פילן אז דאס איז דער וועג צו טון, זאלן זיי עס טון.

דארפסטו מאכן א געהעריגן קאלעדזש ענד דאונט ווארי אבאוט עניבאדי. פילע דערפון האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל. יעצט וויל איך ענק זאגן ס'איז געווען פֿיר סועסיידס די לעצטע צוויי וואכן. איינע איז דזשאו דיענדזשעלאו, דער אנדערע איז דער אוש, און נאכדעם איז דא נאך צוויי. איך הער איינס איז אין קראונהייטס און איינס אין פלעטבוש. קיפ אפ די גוד ווארק רבותי! יור דואין עקסעלענט! הושיעה את עמך און דראגס! שעים אן יו! הושיעה את עמך און דראגס! און שטעלטס ענק אויפן קאפ! דעטס די מעסעדזש וואס כ'האב פאר די אלע רשעים. ס'שטייט א בן סורר ומורה, איינער זאגט לא היה ולא יהיה, און אן אנדער אמורא זאגט אני וישבתי על קברו, ער איז שוין גאר געזעסן אויף זיין קבר. און וואס הייסט בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה? ס'איז יא געווען צו נישט געווען? תירוץ איז, ס'שטייט דארט איננו שומע בקול אביו ואמו, זאגט די גמרא, די טאטע און די מאמע מוזן האבן דעם זעלבן קול. יעצט וועסט קיינמאל נישט טרעפן א מאן זאל האבן א מען א פרויענישן קול און א פרוי א מענערישן. דעמאלטס איז דאך טאקע לא היה ולא יהיה. די תירוץ איז מ'מיינט נישט דעם זעלבן טאן און פיטש. וואויס, מען מיינט זאלן זיין אויף איין לעוועל, אז דער טאטע זאגט איך וויל אים מקרב זיין זאל די מאמע צולאזן, אז די מאמע וויל מקרב זיין דעם דאס קינד זאל דער טאטע צולאזן. און פארקריגטס זיך נישט אוועק, ווייל מיט דעם וואס מען פארקריגט טוט מען זיך נאר וויי. יו העוו טו בי אן די סעים וועיוולענט, באלד העט עטס הערן א גרויסן הספד וואס איך האב געזאגט אויף דזשאו דיאנדזשעלאו אדער יואל דייטש, און העט עטס הערן ס'איז געווען א. סאך מענטשן, יעדער האט זיך אויסגערעדט די הארץ און העט עטס הערן וויאזוי מען דארף צוגיין טאמער חלילה ס'פאסירט פאר איינעם אזא קינד, און ער דארף אלץ געדענקען וויפיל איז ער שולדיג אין דעם וויפיל האט ער צוגעלייגט צו דעם. כ'האב אויך געוואלט יעדן זאגן אז יעצט זענען די צוויי חדשים וואס ווער ס'ווערט סיקסטי פייוו און ער האט מעדיקעיר און ער דארף באצאלן צוואנציג פראצענט יעצט איז אפען צוויי חדשים HMOs, וואס מען קען האבן אומזינסט. יעדער זאל זיך גיין שאפינג, זעהן וועלכע דאקטוירים זיינע וואס ער נוצט זענען אויף די עיטש עם או'ס, און דורכשניטליך זענען זיי אלע די זעלבע, די איינציגע חילוק איז אז דו נעמסט גוטע עיטש עם או'ס פון אזאלכע קאמפאניס וואס זענען ווי מען זאגט עסטעבלישט אזוי ווי בלו קראס בלו שילד, אדער דו נעמסט פון אנדערע עסטעבלישט קאמפאניס דארפסטו וויסן. דורכשניטליך זענען אלע די זעלבע, און צו דו ווילסט צוצאלן צו נישט, ס'טייטש ס'איז דא וואו זיי טשארדזשען זיבעציק דאלער א חודש, דא זיי טשארדזשען הונדערט פֿופֿציק, דא צוויי הונדערט דאלער א חודש, דאס אלעס נעמט נאר אראפ פון די אמאונט וויפיל דו דארפסט צוצאלן ווען דו זעסט א דאקטער, אבער בעיסיקלי טאמער דו גייסט למשל מיט איין קאמפעני, די קאמפעני האט די זעלבע נעטווארק דאקטוירים, סיי דו צאלסט צו, סיי דו צאלסט נישט צו. סא דארפסטו וויסן וויפיל מאל א חודש דו זעסט א דאקטער און ווי ערנסט קראנק דו ביסט, אז דו זאלסט וויסן צו דו דארפסט נעמען א HMO אן געלט, צו זאלסט צוצאלן. נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך. דו דארפסט וויסן אויב דו ביסט נאכנישט סיקסטי פייוו און דו האסט מעדיקעיר ווייל דו ביסט דיסעיבלד. דארפסטו וויסן וואס טוט זיך וועגן מעדיקעישאנס, טאמער האסטו א אינקאם מער וויפיל מען מעג פארדינען ביסטו נישט געקאווערט, דארפסטו גיין זוכן פאר מעדיקעישאנס א עקסטערן פלען. סא למעשה האב איך עס געזאגט פאר א יאר, מענטשן האבן מיר מורא'דיג באדאנקט, מען האט אפגעקאלט, געפרעגט וואס דאס איז, האב איך געזאגט איך קען עס דיר נישט מסביר זיין ווייל איך בין נישט ליגעל אן עידזשענט, אבער ס'איז דא עידזשענטס איבעראל און דו קענסט אפקאלן און יעדער קען דיר עס פארקויפן אזא העלט פלען. מענטשן האבן מיר באדאנקט, האב איך געהאלטן צו וויכטיג דאס יאר עס נאכאמאל ארויפצולייגן, ווייל יעצט די צוויי חדשים איז עס אפען און מען איז עס צוגעשפארט. כ'האב געוואלט אויך זאגן, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט א שבת טאטע, ס'דא קינדער וואס האבן נעבעך נישט קיין טאטן אדער זענען יתומים אדער גע'גט'ע עלטערן, איז למעשה ס'קומט שבת דארפן זיי האבן איינער וואס זאל זיי נעמען אין שול. הערטס כ'וויל ענק זאגן א זאך, עז מאטש עז איך בין יעדן חושד און איך טראסט נישט קיינעם, און איך האלט אז יעדע רב און יעדע רבי איז א חפץ חשוד, דזשאסט עז מאטש וויל איך אויכעט די העלט ענד די וועלט פון די קינדער און זאלן זיך נישט שפירן אוטקעסט, איז וויל איך זאגן ס'איז א גוטע זאך אבער מ'דארף וויסן ווער איז דער טאטע און צו ער גייט מיטן קינד אליינס און צו ער גייט מיט מיט זיינע קינדער, דאס מוז מען אלעס אויסטשעקן. אויך דא עדווערטייזט ער צו ישיבות ביינאכט פאר בחורים פון דרייצן.

איך האב שוין ארויסגעגעבן אפאר יאר צוריק א קול קורא, איך האב אויך געהאט א בית דין וואס די בית דין הייסט דרשו צדק אין ארץ ישראל, מען האט אונטערגעשריבן, אזוי ווי ס'כמעט נישט דא א מקרה וואס מען האט נישט מאלעסטעט קינדער איז עס אזוי ווי א שור מועד, ס'קען נישט זיין קיין. געהעריגע מענער מקווה'ס מ'זאל זיך קענען טובל'ען וויאזוי עס דארף צו זיין, פאר קיין קינדער זיכער נישט. עס האט מיך אנגעקאלט די דזשערוזעלעם פאוסט, יעדער קאלט אריין, זיי ווילן וויסן וואס איך זאג דערצו, איך האב אין פעקט געהאט אן אינטערוויו דא מיט א שרייבער וואס זי שרייבט, איך ווייס נישט אפילו אין וועלכן צייטונג, און זי האט מיך אינטערוויוט צוויי שעה, איך האב איר מסביר געווען אלע סטראנגהאלדס פארוואס איך האלט אז מ'טאר נישט האבן א מענער א א יונגע מקווה, און קיין מענער אויך נישט, האב איך מסביר געווען אזוי, קודם האב איך גערעדט וועגן דעם ענין פון תקנות עזרא, ס'בטל געווארן די תקנה, האב איך געזאגט. תוס' פרעגט א קשיא וויאזוי קען בטל ווערן א תקנה וואס עזרא הסופר האט געמאכט, איז די תירוץ איז ער האט עס געמאכט אויף אזא אופן אז טאמער ס'וועט שטערן צו אנדערע עניינים אזוי ווי לאמיר זאגן צו קריאת שמע און צו תפילה מ'וועט עובר זיין דורך דעם זמן קריאת שמע און תפילה דעמאלטס איז עס בטל, דא איז עס אזוי געפערליך אז מ'איז עובר נישט קריאת שמע און תפילה, מ'איז עובר אויף די שלש חמורות איז מען עובר, מ'איז עובר אויף. א זאך וואס אלוקיהם של אלו שונא זימה און מ'איז עובר אויף גילוי עריות, משכב זכור די גרעסטע עבירה, חייבי כריתות. עניוועי, יעצט איז אזוי, כ'האב זיי געזאגט אזוי, די ערשטע זאך איז אלע מענער מקווה'ס זענען געבויט נישט בצניעות, נישט בצניעות מיינט ס'אפילו נישט דא קיין שאווער קורטן אין רוב מענער מקווה'ס, זאג איך זיי איך ווען איך פארעכט א מענער מקווה, כ'מיין אין עניני קדושה, זאג איך זאל נעמען א קורטן, אויבן זאל עס האבן לעכער, און אונטן זאל עס האבן א שטיקל פלעסטיק, אזוי אז. פון אויבן קען מען זעהן צו ס'איז דא איינער אין די שאוער אדער אין טוילעט, און פון אונטן קען מען נישט קוקן אויף די ערוה. אדער מ'קען נעמען פראסטעד גלעס, כ'האב עס איינגעפירט אין אסאך מקווה'ס. נאכדעם מאכט מען אין מקווה אז מ'מאכט די שאוער אין נאר איין פלאץ זיך צו זייפן און אנצוצינדן די שאוער. די מענטש האט ליב ווען ס'רינט אויף אים וואסער אזוי די זייף לאזט זיך אויף. סאו וואס געשעהט איז אז ער מוז זיך ארויסגיין קראצן אין פראנט פון יעדן יעדער זאל אים זעהן. און נאכדעם איז אזוי, דער מעני וואקס רעדט אז מ'זאל שטעלן איבעראל א שומר. יעצט אזוי, ס'איז דא מקוואות וואס זענען אפן פון צוועלעווע ביינאכט ווייל מען גייט פאר חצות, ס'איז דא מקוואות וואס עפענען פירע פארטאגס ווייל מען גייט שוין צום דאווענען. סא גייסטו שטעלן א שומר אין א מענער מקווה? און ווער העט זיין דער שומר? א פעדעפייל העט זיך זוכן אזא פרנסה. און נאכדעם איז אזוי, פרייטאג איז דא פלאץ אין די מקווה לאמיר זאגן פאר פינף מענטשן, זעקס מענטשן, יעדער מענטש טובל'ט זיך נעמט ער דאך אויף אסאך ספעיס, און דארט גייען אריין פופציג קינדער. און איך האב געזאגט, כ'האב שוין מסביר געווען אסאך מאל, פאר פרויען, דו מיינסט אז אזוי ווי דו גייסט אין א פרוי מקווה דיך טובל'ן און ביסט אליינס און א פרוי עסקארט דיך צו די מקווה אנגעטוהנערהייט מיט א חלוק, מיינסט אזוי גייט דיינע קינדער? זיי גייען נאקעט? ס'זיצן חזירים און ווארטן אויף זיי? זיי קענען זיצן א גאנצן טאג פרייטאג און זיי האבן כח גברא ווי פערד, זיי קענען יעדעס קינד רעיפן, ס'שווימט ארום זרע לבטלה אין אלע די מקווה'ס דארטן ווי מ'לאזט.

פאר מענטשן וואס ס'פעלט זיי הענט און פיס האבן זיי פיר מקוואות, מען דינגט עס פאר פינף און זעכציק שקל א שעה און פארטיג, און מיר האבן דערציילט בחורים נעבן זיך ס'איז אויסגעבראכן מיין מלחמה, האבן זיי געזאגט אז זיי פלעגן דארט קומען אלץ בחור און ס'איז געווען צוויי בחורים האבן זיך איינגעשפארט זיי האבן געשערט די קאסט און זיי האבן געהאט א פרי מקווה זיך צו טון כל דבר אסור, און נאכדעם וואס איז מיט די אלע שוויצן וואס איז דא אין די מקוואות? איינמאל האב איך פארראכטן עפעס א מקווה אוט אוו טאון, און ווען איך בין אריינגעקומען צו פאררעכטן די מקווה האב איך געזען ווי ס'זיצן דארט צוויי מענטשן, צוויי חזירים! קאל איך אפ דעם רב, דו ווייסט אז ס'איז דא צוויי מענטשן? זאגט ער, ניין, ער ווייסט אפילו נישט. סאמהאו האבן זיי געווארט איינער זאל ארויסקומען, איינער האט געהאלטן די טיר אפן פארן צווייטן. די תקנות צו מאכן צו גיין אין א מקווה איז אזוי ווי איך זאל זאגן איך גיי מאכן תקנות וויאזוי מ'זאל גיין אין א בתי זונות ווען מ'גייט וואוינען מיט א שיקסע. עספעשעלי היינט וואס איז דאך מותר צו חתונה האבן א זכר מיט א זכר, קענסט אים גארנישט זאגן אין די מקווה עניוועי. ס'איז א בתי זונות פול מיט זנות, און יעדער ווער ס'גייט איז א טארגעט. פרעגט זי פארוואס טאר נישט גיין דעמאלטס בחורים העכער די בר מצוה, זאג איך, כ'וויל דיך פרעגן עפעס, ווער איז א בעסערער טארגעט, ווער איז א בעסערע סעקס פארטנער, א בחור פון זעכצן און פון זיבעצן, צו א אינגל פון זיבן, דער וואס ער שטופט אריין אין א אינגל פון זיבן איז בכלל איז עס נישט צו פארשטענדיג וואס דער משוגענער טוט, ער קען פאר דעם זעלבן געלט אריינשטופן אין א טויטן פערד אויכעט, עס איז אנבעליוועבל. זאגט זי, זי פארשטייט, איך זאג אים רש"י זאגט בת כ' כבת ז' ליופי. פרעגן די מפרשים א קשיא, ווען איז א מיידל שענער? ביי די צוואנציג ווען ס'איז שדים נכונו ושערך צמח, און ביי די זיבן זענען זיי מסביר מען מיינט אין הייליגקייט און קדושה, קוקטס נאך די רבינו אליהו מזרחי אויף די רש"י עטס גראד זעהן. זאג איך אים א בחור א טינעידזשער, די ווארסט פערסאן שוד גאו אינטו מקווה, פרעגן זיי וואס איז ווען ער האט חתונה, זאג איך, לאמיר דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט וויפיל קעיסעס איך האב, יונגעלייט וואס זיי האבן שוין דריי פיר קינדער, זיי האבן קליינע בערדעלעך ווייל ס'וואקסט נישט, און חברה האבן זיי אנגעכאפט יעצט צום אנראפ. פאר חדשים צוריק איז אויך געווען איינער וואס מ'האט אים אנגעכאפט שרייט ער איך חזר דיך אויף איך בין פֿינף און צוואַנציק יאר אלט און איך האב שוין א שטוב מיט פֿיר קינדער ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר זאג איך נאנאנאנאנאנא דער איז נאו סאטש א טינג אז א מקווה זאל קענען זיין אויסגעהאלטן פאר מענער אנלעס עס וועט זיין אזוי ווי א פרוי מקווה איינער וועט גיין אין א צימער און די טיר דארף זיין העלפט אפגעשניטן פון אויבן מ'זאל קענען זען צו ער באהאלט נישט דארט א קינד יעצט א טאטע קען אויך נישט זיין א משגיח אויף א קינד ווייל א טאטע טאר זיך נישט נאקעטערהייט אויסטון פאר א קינד. דאס קינד מעג זיך אויסטון פארן טאטן אבער די טאטע פארן קינד טאר נישט. יעצט אויב דער טאטע וויל זיין משגיח מוז ער קודם אויסזייפן און אפבאדן די קינדער און ארויסגיין פון די מקווה און נאכדעם זיי באגלייטן ארויס און נאכדעם צוריק קומען און ער זאל גיין און קיינער טוט עס נישט אז מ'וועט מאכן צניעות'דיג ווי עס דארף צו זיין דעמאלטס איז עפעס

ווייל זעט אויס זיי האבן זיך טועה געווען, זיי האבן געמיינט אז די ליכטיגקייט מאכט אז מען זאל ווערן ארויס צו קוקן אויף יענעמ'ס ערוות, ס'איז גארנישט ווערט, ווי ליכטיגער איז בעסער, באט עניוועי, מען טוט זיך ערשט אויס פאר מען גייט אראפ די סטעפס אין מקווה און אזוי טוט מען זיך אן, דאס איז העלף וועי נארמאל, און אפאר מענטשן טארן זיך נישט טובל'ען אין איין מקווה, די ערשטע טובל'ט זיך ש"י טבילות און מיט די פיס רירט ער יענעם אן. כ'האב זיי מסביר געווען און זיי האבן עס אזוי גוט פארשטאנען אז זיי גייען שרייבן א גרויס ארטיקל וועגן דעם, און די רבנות רעכנט זיך מיט דעם, זיי האבן מיר געזאגט דא גייט.

וואס מען טאר נישט, ער האט אפגע'גנב'עט מיליאנען פון אונזער חינוך, ער האט פון די קינדער האט ער צוגע'גנב'עט דאס וואס מען האט געגעבן אויף פראטעקטן טשילדערן האט ער צוגע'גנב'עט אנדערטהאלב מיליאן דאלער האט ער געגעבן פאר איינעם משה בעק, קען נישט זיין משה בער ווייל ער איז דאך דער דזשעי די על, משה בער איז דאך נטורי קרתא, מוז דאך זיין ס'איז עפעס א פיקטישעס נאמען משה בער, און אויסער דעם ער איז א שמוציגער פאליטישן, א ליגענער, א בלאפער, און מען טאר נישט וועלן פארן. למעשה די אנדערע פאליטישען דער וואס ער לויפט קעגן אים זאגט מען אז גרינפעלד שטופט אים ווייל ער וויל האבן דאס ווארט, גרינפעלד האט דאך געוואוט פאר די חוקי תועבה. איך וויל ענק לאזן דא הערן פונעם פריעריגן דור פון קאשויער רב ווי הארב דאס איז צו וואוטן פאר די פאליטישען. צו דאס, מען קלאגט זיך אין דאן, וויאזוי? דא אן איסור פון די רבנים, פון די אלטע אלטע רבנים.

נאכדעם נאך דא שאלה ווי איז די דין געלאגט. איך מיין אזוי, בעט איך פון עולם אז מען זאל געדענקן טאמער וועט עס דורכגיין, מען ציון דורכן, זאל מען ארויסגיין בחרב ובחנית, מען זאל ברעכן מארדן, ווייל מען מען הרג'עט אונז אידישע קינדער, אויף הריגה טאר מען נישט צושטיין, לא תעמוד על דם רעך, די מענטשן ווילן הרג'ענען אידישע קינדער, קליינע שעפעלעך ווילן זיי אפהרג'ענען, טאמער וועט עס דורכגיין. אז זיי זאלן מאכן אזא זאך און דורך די געדעמע האלט איך אז א יונגערמאן וואס ער גייט נישט ארויס אויף די גאס און און ער צעברעכט אלעס דעמאלטס איז ער א שייגעץ וואס איז דאס חיוב? ס'האט קיינמאל נישט אזא מעשה. עס קומען כסדר געזעצן און ווערט מחיוב צו טאן. אז מ'וועט מיט די אפהאקן ער מוז האבן דעם ריכטיגן קשר אויפן גראדן וועג צו באקומען געלט אן פשרנות אן אן צרות שב'יגע מנוחה.

ס'איז געווען דא אין ברוקלין א איינע א פרוי מעטי סמיט איין און צוואַנציק זי האט געשלאגן די חברה וואס זיי זענען פון די LGBTQ דאס איז פון די חתונה האבן מענער מיט מענער און פרויען מיט פרויען קיצור ער מאכט צו יעצט עס זאל זיין העיט קריים ער וויל יעדע זאך אריינלייגן אין העיט קריים עס זאל עפעס נתעלה ווערן, ס'האט אים גארנישט געהעלפט. ער האט געלאזט אלע חזירים וואקן, זיין שותף עיב דזשארדזש איז שוין אראפגעגאנגען לטמיון, ער האט אנגעטאטשט א די עי, האט זיך געקושט און ער איז ארויס, מען האט אים ארויסגעווארפן, די זעלבע גייט זיין מיט אים אויכעט, מיט מיסטער טאמפסאן, איך האב אים געזאגט ווען ער איז געלאפן, יעצט עמיר דיך בעקן, באט אז די קינדער נישט זיין סעיף, ס'איז דעם רבונו של עולם'ס קינדער, און טאמער דו עסט זיי נעגלעקטן, עסטו פליען. יעצט איז דא איינער, צוויי און צוואנציג יעריגער בעלזער יונגערמאן. ער האט שוין אפגעטון כל עבירות שבתורה, מ'האט אים יעצט אויסגעפארשט וועגן די געלטער מיט הערש בער רייך, האט ער געזאגט אז הערש בער האט אים מטמא געווען אלס אינגערמאן, ער איז געווען זיין דרייווער און ער האט אים מטמא געווען געטראגן אין אלע שמוציגע בתי זונות, סא כ'האב געוואלט פרעגן אז א קליינע קהילה ווי בעלז האט אזויפיל פראבלעמען? כ'פארשטיי דאס נישט, און דא קומט נאך אן דער מאיר מאיר צו זאגן אז מ'מעג מיך. שבת שחל ביום כיפור מעג מען מיך הרג'נען? פארוואס זאל מען נישט מעגן הרג'ען הערש בער רייך וואס ער האט אפגעטון? זיי זאגן ער האט אויכעט מאנס געווען א מיידל פון באבוב, איי פארוואס איז נישט ארויסגעקומען? זייער פשוט, ווייל באבובער רב האלט אז מען מעג, ווייל אויב איז עס ר' בנציון באבובער'ס, ער האט דאך זיין אייגן אייניקל נישט געלאזט ארויסקומען. און ער האט נישט געלאזט אין זיין קעמפ אז מען זאל ארויסקומען, דעמאלטס איז אריינגעפארן א טראק און האט מאנס געווען א קינד, איז עס ווידער דער אנדערע באבוב, ער האט זיך אונטערגעשריבן אז איך בין אין חרם און איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווען, סאו פאר באבוב איז גוט אז ער האט געכאפט א באבובער מיידל, ווייל באבוב וועט גארנישט טוהן עניוועי, סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ענק דערציילט וועגן דעם פרוינדעל, ס'קומט יעצט ארויס מורא'דיגע זאכן, ער איז א. א טיטשער א פראפעסאר אין יוניווערסיטי און מ'האט אויף אים אסאך טענות, ער פלעגט פאטאגראפירן ווי מ'האט נישט געטארט וואס מ'האט נישט געטארט, די עף בי איי האט צוגעשטעלט א ספעשל נומבער טו או טו טו פייוו טו סעווען פייוו אייט פייוו אז ווער ס'האט א קאמפלעינט זאל אריין קאלן, ס'איז דא פרויען גיורות וואס זיי זאגן אז רחמנא לצלן ער האט געטון די ערגסטע, ער האט אויך אויסגעלערנט מיידלעך וויאזוי מ'זאל זיך טובל'ן טאמער מ'דארף און ער האט אויסגעלערנט גיורות'ן. געמאכט אסאך פרעקטיס, געגאנגען אין מקווה זיי געהייסן אויסטוהן און געקוקט און אלעס, חזר'יי וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן. און די ענין פון די בית דין'ס וואס זיי טובל'ן גיורות איז אויך דא אסאך שיטות, איך האב אמאל געזעהן די איסט סייד מ'האט געטובל'ט א גיורת גדולי הרבנים, און זיי האבן געהאט די פרוי די קוקער און מ'האט געמאכט זיכער אז די פרוי טונקט זיך ארונטער, ווייל וואס דארף די בית דין קוקן ווען די פרוי איז אין די מקווה, ס'שטארט נישט ארויס קיין האר און עס איז אינגאנצן געטובל'ט. נו דאס קען דאך א פרוי אויך קוקן, נאר א פרוי איז נישט באגלייבט, איז דער בית דין ווען זי איז אונטערן וואסער, געט דער בית דין א קוק אריין פון אויבן, און פארטיג, ער ווייסט אפילו נישט א חילוק צו ס'איז א זכר צו א נקבה, און ווער ס'נעמט אדווענטעזש פונעם סיסטעם וואטשט ווי זי גייט אראפ און ווי זי טובל'ט זיך אין א חזר'יי. עניוועי, די עף בי איי וויל אים יעצט איינזעצן פאר נאך קעיסעס, ווייל ס'איז שוין דא אפאר וואס זענען געקומען פארווערד. נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א מורא'דיגע זאך. ס'האבן מיך אפגעקאלט ביז יעצט שוין זעקס מקווה'ס, סיקס, שש. אז זיי האבן געפאלגט וואס איך זאג, זיי האבן גענומען א קאמפעני וואס דאס הייסט א פראפעשענעל סעקיוריטי קאמפעני טו סוויפ אפ די מקווה צו זען צו עס איז דארטן דא באהאלטן ווידיאוס און אזוי ווייטער, איינער האט מיר געזאגט אז מען האט געטראפן ביי זיי אויך, איך זאג אים ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, איך האלט אז מענדעלע'ס מקווה און איך האלט אז זאליקא'ס מקווה דארף מען אויך באקוקן. משך די יארן ווער ווייסט וואס האט זיך דארט אפגעטון, זיי לאזן אויך איבער אזא מאשין טאמער איינער ברענגט אריין איינע פון די באהאלטענע עלעקטראניקס, פייפט עס גראד צו די קאמפעני אבער דאס קאסט עקסטער געלט אן יערלי בעיס אבער אויסצוסוויפן קאסט ממש פעניס רבותי סטארט דואינג קאנסטראקטיוו יעצט. פרוינדעלס קעיס גייט זיך אנהייבן נאוועמבער דעם צוועלעפטן אין וואשינגטאן און איך וועל מסתם נישט פארן ווייל דאס איז דאך נישט טשיילד מאלעסטינג דאס איז סתם א חזר א פיפ ראביי סאו אונז וועמיר הערן אלע נייעס דא אויכעט. כ'האף נאר אז ער וועט האבן שכל צו זאגן אז ער פליעד נאט גילטי ווייל דעמאלטס וועט ווערן. פרייליך. יעצט אין ארץ ישראל האט מען איינגעזעצט עפעס איינעם וואס האט געהאט איין און צוואַנציק ווייבער און אַכט און דרײַסיק קינדער, מען האט אים געגעבן דרײַסיק יאר דזשעיל, מען האט אויך געגעבן יעצט פאר אן אראבער דרײַסיק יאר דזשעיל פאר מענה זיין א אידישע טאכטער, האט ער געפייט און ער געטענה'ט האט ריאפילד אז קיינעם האט נאכנישט געגעבן אזא גרויסע שטראף, האט דער שופט געזאגט ביסט גערעכט, וועסט באקומען פֿינף און צוואַנציק יאר און פארטיג. מענטשן האבן מיך געפרעגט פארוואס. איך האב געזאגט מען זאל נישט אריינלאזן די ברסלב'ע חסידים אין אנטווערפן, מענטשן האבן געהאט טענות, איינער איז דערטראנקען געווארן ווייל ער האט געדארפט א מקווה, ער איז נישט געווען אין אנטווערפן עניוועי, אבער למעשה איז אזוי, זיי האבן אנגעמאכט אזא חילול השם, אז האלאנד די פאליס האט זיי געזאגט אויב זיי פארלאזן נישט אין צוויי שעה גייען זיי אלע אין דזשעיל, זיי זענען געווען אין א פארק, זיי האבן זיך דארט אויסגעקטנ'ט, אויסגעמייכנ'ט, זיי האבן געשריגן, זיי האבן געמאכט התבודדות, זיי האבן געהאט דארט קינדער. זיי האבן געשטערט די גוים. בקיצור, דאס איז דער חילול השם וועגן דעם האב איך געזאגט מען זאל זיי נישט אריינלאזן, זיי האבן נישט דארט וואס צו זיצן, זאלן צוריק פארן אויף ארץ ישראל, זיי קענען אין ארץ ישראל ווארטן אויפן משפט פון זייער רב, מען דארף נישט דארט זיצן. עניוועי, יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט א נייע בוק פון ברכה גאעטץ, זי געווען די ערשטע וואס האט ארויסגעגעבן א בוק וויאזוי צו רעדן מיט קינדער, זי איז א סייקאלעדזשיסט, מיט שיינע פיקטשערס געבט עס ארויס, האט זי יעצט ארויסגעגעבן נאך א בוק. זי רעדט דארטן וועגן וואס מען טאר נישט אנרירן און ווי מען טאר נישט אנרירן. ס'הייסט. ווער נאט טו טאטש פרייוועט פלעיסעס. למעשה איז אזוי, איך האב עס דורך געקוקט, און איך וויל ענק זאגן, אליהו הנביא זאגט אם ה' אלקיו לכו אחריו אם הבעל לכו אחריו, קודם האט זי אויפן ערשטן פעידזש א שקויעך פאר דוב הייקינד, דער וואס האט אפגעגנבעט אנדערטהאלב מיליאן דאלער, ער האט איר אוודאי געגעבן פֿינף טויזנט דאלער ער זאל קריגן א שקויעך און ער זאל ווייזן פאר די גאווערמענט קוק וואס ער טוט מיטן געלט, איך ווייס נישט צו ער האט אפילו געגעבן, ס'איז סתם ספעקולעישן. די צווייטע זאך איז. יעדער איז געווארן א לינקער, די אלע וואס מוזן אנקומען צו געלט אבער זיי זוכן כבוד אויף דאס, דוב הייקינד האט אנגעהויבן צו צאמנעמען אדרעסן, ער געהאט אפאר הונדערט נעמען, וואס האט ער געטון מיט די אלע נעמען? דאס קיינמאל נישט ארויסגעגעבן, ער געגאנגען קאלעקטן ביי די גאווערמענט גרויס געלט. נאכדעם איז געווען דער בנציון טווערסקי, זכרונו לסרוחה, א שייגעץ א גארנישט, האט זיך אריינגעזעצט אינעם אפיס אז ער גייט העלפן קינדער, נאכדעם האט ער ארויסגעהאקט, מ'האט אים געסטראשעט שידוכים, וואט א שעים! און נאך די אלע זאכן איז אזוי. יעצט הערט אויס מיט שכל וואס דא גייט פאר נאך די אלע זאכן. ברכה גאעץ איז געווען די ערשטע וואס איז ארויס געקומען מיט א בוק, איט וואז ביוטיפול, און אלל אוו א סאדען וואס איז געשען מיט איר? זי האט ארויס געגעבן יעצט א בוק און זי האט אלעס געזאגט מען זאל זאגן פארן טאטן פארן שוויגער פאר די עלטער באבן מען זאל אלעס טוהן דערציילן פארן רעבן פארן רב פארן פישפיקלאדיינער שמש מיטן גאבן זי זאגט נישט מען זאל גיין צו די פאליס, ווייל זי האט זיך געמוזט טוישן דעם טאן, ווען נישט וואלט מען איר געזאגט מ'וועט דיך לייגן חרם אזוי ווי נחום ראזענבערג. עניוועי, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, רבותי איך זאג אן יעדן יונגל און יעדן מיידל אז דיין טאטע שלאגט דיך, איך האב עס געזאגט פאריגס מאל, מענטשן האבן געקאלט רבנים דו שייגעץ דו רשע, זאג איך אים לייג נאך א חרם, איך זאג נאכאמאל איר זאלט וויסן אז דיין טאטע שלאגט דיך, אדער ער ווארפט דיך ארויס פון הויז און דו האסט נישט קיין מנוחת הנפש, אדער ער טוט דיך סעקשועלי אביוזן זאלסטו קאלן נײַן וואן וואן. און אין ארץ ישראל אחד אפס אפס, און האב נישט קיין מורא פאר קיינעם, דיר וועט מען עניוועי נישט קענען גארנישט טון, מיך קענען זיי ארויסווארפן פון א שול, דו דארפסט נאך נישט קיין שול, און מען זאל זיך נישט לאזן פון די חזירים, און אפילו ווען ס'איז א טאטע ווען ס'איז א מאמע, און יעדער וואס ער קויפט ברכה גאעצנ'ס בוק, ליין עס פאר דיינע קינדער, שרייב אין די בעגינינג אז ראביי ראזענבערג לייגט צו, מען זאל נישט זאגן נישט פארן רב, נישט פארן רעבן, נישט פארן שמש און פארן גאבן ווייל זיי ווילן מאכן זיכער אז ס'וועט נישט ארויסקומען אין די גאס. מען זאל איין זאך טוהן, מען זאל קאלן נײַן וואן וואן און גיין צו די פאליס מיט קוראזש, דעטס אלל. די געימס מוזן זיך אויפהערן. אם השם אלוקיו לכו אחריו, ווילסטו אויסווייפן מאלעסטינג, דארף מען קאלן נײַן וואן וואן, ואם הבעל, לכו אחריו, גיי צו דוב הייקינד, ער וועט דא גנב'נען נאך אפאר דאלער, און ער וועט ווידער נישט טוהן גארנישט, וואס האט ער געטוהן מיט אלע קעיסעס? ער האט אלע באהאלטן, ער איז געגאנגען זאגן פאר דעם טאטן זאלסט וויסן, וואטש דיך ווייל דיין זוהן איז געווען ביי אים, ס'איז ארויסגעקומען צו אסאך טאטן, ס'איז א שאנדע וואס ער טוט, ער איז א שאנדע פאר סאסייעטי, א דיסגרעיס דרייסיג יאר צו זיצן און גנב'נען געלט פון די קאמיוניטי, און ער זאגט אז יא ער וועט אריינברענגען געלט, און טאמער נישט וועט מען ווארטן נאך פינף יאר, יעדער פאלעטישן קריגט די זעלבע, די חילוק איז נאר וויפיל ער געבט פארן עולם און וויפיל ס'בלייבט פאר אים, אמאל האט א רב און א גלח אין איין שטאט זענען זיי געווען, די רב האט. געמאכט פרנסה און דער גלח נישט. ביינאכט כאפט זיך אריבער דער גלח צום רב און פרעגט אים, וויאזוי מאכט איר אזוי שיין פרנסה? ס'איז דאך די זעלבע מענטשן, די זעלבע שטאט, די זעלבע ביזנעסער, פארוואס מיינע חברה האבן נישט געלט צו געבן געלט און און דיינע, די אידן, געבן יא געלט? פרעגט ער אים, זאג מיר, עס גייט דורך זונטאג, וויאזוי צוטיילסטו דיך, וועלכס בלייבט פאר די קירכע און וועלכס גייט פאר דיר? זאגט ער אזוי, כ'נעם א ליין אינמיטן די קירכע און איך ווארף די גאנצע געלט, וואס ס'פאלט אויף יענע זייט ליין גייט פאר די קירכע. ס'פאלט אויף די זייט ליין גייט פאר מיר. זאגט אים דער רב אוי ביסטו א בס ד איך טוה אנדערש איך מאך א ליין אינמיטן די וואנט פינף פיס הויעך און איך געב א ווארף ארויף דאס געלט צום הימל איז וואס דער אייבישטער האלט זיך דאס בלייבט זיין און וואס ס'פאלט אראפ אויף דער ערד איז מיין דארף דאך וויסן וויאזוי מ'שפילט די געים ס'א שאנדע ס'א מיסע דזשאוק אבער אזוי גייט עס ליידער דוב הייקינד ס'ווענדט זיך דער פאליטישען דוב הייקינד האט גענומען נײַנציק פראצענט און געגעבן פארן עולם צען פראצענט לאזטס אים נישט ער זאל אייך פארפאפן ער איז א לאו לייף א גארנישט. ער דארף פליען, היז טיים איז אפ. ער האט דאך אויך אריינגעשטעלט דארטן דעם וואלף הערש סאנדער, דער וואס האט אים געהאלפן גנב'נען געלט, ער האט געזען אז דא קומט אן ענדע, וואס קען זיין ער וועט פארלירן, העט וואלף הערש בלייבן אן פרנסה, האט ער אים קודם אריינגעשטעלט אין טאמסענ'ס אפיס, באפריי אלע אידן, ער העט באצאלן פאר דעם, אונז ארבעט מיר מורא'דיג שטארק און מען האפט דער אייבערשטער העט העלפן. ער האט אונז נישט איבערגעלאזט ווען יעדער האט געשריגן טשעפע נישט מיט טשארלס היינס ער איז די גרעסטער עלעקטעט אפישעל אין די לאו סיסטעם זאג איך אים וועיט א מינוט ער איז גרעסער פונעם אייבערשטן ניין ער העט פליען די זעלבע וועסטו זעהן העט זיין מיט טאמסען איך זעה שוין זיין שיטה וואלט געכאפט א פליק ווייל ער האט געוויסט אז די קינדער זענען אין פעין און האט זיך געמאכט נישט וויסענדיג נאכדעם האט ער גערופן זיין באלעבאס ער איז א סייקאופעט עיב דזשארדזש האט גערופן טאמסען א סייקאופעט שטעל דיר פאר ווי מ'האלט דא. עניוועי, הייקינד דארף פליען. שוין, יעצט האב איך געוואלט זאגן, די רבי פלעגט אייביג זאגן אז משיח העט ווייזן אויף יעדן איינעם דו האסט מיר געהאלפן קומען דו האסט מיך געשטערט. איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע זאך, די רבנים זענען די רשעים. ס'איז געווען מיט גט מעושה'ס האבן פרויען אויפגעהערט צו נעמען גיטין, ס'איז געווען אז מ'האט נישט געוואלט געבן קיין גט האט מען זיך ארומגעריסן, האט מען געמאכט אז מ'גייט צו א לויער, היינט ס'איז שוין נישט דא קיין חופה קידושין. ארץ ישראל, די מדינת ישראל, די רבנות זאגט אז זיי האבן זיבן הונדערט טויזענט אידישע ערליכע מענטשן וואס האבן חתונה געהאט דאס יאר און קיינער נישט געקומען צו קיין רבנות און עס האט קיינער נישט חתונה געהאט מיט כדת משה וישראל, יעצט ליובאוויטש הייבט זיך שוין אן צו זארגן זיי הייבן אן צו פירן א בוך ווייל. עווענטשעלי וועלן זיי דאך אריינקומען אין כלל ישראל, זיי האבן פיינע קינדער, און דא ביי אונז העט זיין איינעם וואס וועט אים גיין שווער מיט א שידוך, און אפשר איז דאס בעסער אזוי, ווייל אזוי ווי דער עולם געבט א גט מעושה מען נישט האבן חתונה געהאט, אבער דער אמת איז, ביאה איז א קידושין דאורייתא, און לויט רב הענקין אז אפילו גוים זעען די האבן זיך מייחד. לשם אישות, דעמאלטס האבן זיי געהעריג א דין ווי חתונה געהאט מן התורה, און ס'העט יא דארפן האבן א גט מן התורה. על כל פנים, ס'איז נישט קיין גרויסע תקנה דאס אז מ'געט נישט, מ'האט נישט חתונה כדת משה וישראל, אבער ווער איז עס שולדיג? מ'האט געפרעגט, ס'איז געווען א סורוועי, מ'האט געפרעגט די אלע פרויען, האבן זיי געזאגט ליסען, מ'האט זיך ארומגעריסן, גייט צו א לויער און מ'מאכט עס. סאו אויף די גט מעושה זענען די רבנים שולדיג, אויף נישט חתונה האבן. געהעריג מיט קידושין זענען די רבנים שילדיג, די פסול'ע מקוואות זענען די רבנים שילדיג, די טרייפע פלייש זענען די רבנים שילדיג, די מאלעסטינג זענען די רבנים שילדיג, און פארטיג, און משיח העט אויף זיי אלע ווייזן. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט דער שיעור פון א שעה מיט פופצן מינוט בערך, זייער וויכטיג מען זאל עס הערן, און איך רעד אויך. וועגן דעם הספד פון דזשאו דיענדזשעלאו, און וועגן אלע אנדערע וויכטיגע זאכן וואס איז עומד על הפרק. לך לך איז א סדרה וואס איז דא זייער אסאך צו רעדן, אונז זעמער זייער שטאלץ אז אונז זעמער זרע אברהם יצחק יעקב, אברהם יצחק יעקב זענען שטאלץ אז אונז זעמער קראהל, למעשה אדער די שטאלצקייט איז נאר דעמאלטס גילטיג ווען אונז לערנמער זיך עפעס אפ פון די צען נסיונות פון אברהם אבינו. טאמער לערן מיר זיך נישט אפ גארנישט פון די צען נסיונות, אונז טוהן מיר כל דבר אסור, ווי למשל, אברהם אבינו איז געווען זייער ביזי מפרסם צו זיין ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ווייל ביז אברהם אבינו'ס צייט האט רוב וועלט געוואוסט, כ'קען נישט זאגן די גאנצע וועלט, ווייל ס'איז דאך געווען שם און עבר, ס'איז דאך געווען אזאלעכע גרויסע צדיקים וואס האבן באמת. געוואוסט אלע סודות פון מעשה בראשית און אלע סודות פונעם הייליגן באשעפער, אבער רוב וועלט האט דאך נישט געוואוסט, מען האט געוואוסט אז עס איז דא עבודה זרות און מען האט עס פארקויפט און מען האט זיך געביקט צו דעם און געדינט צו דעם, און דאס איז די גאנצע וועלט נעבעך זענען געווען אינגאנצן פארנארט מיט עבודה זרות. איז געקומען אברהם אבינו און ער איז געזעסן תפיסה פינף און צוואנציג יאר, ס'איז די ס'איז א מחלוקת צו ער איז געזעסן אין איין תפיסה צוועלף און אין די אנדערע דרייצן צו פארקערט, אבער אברהם אבינו האט אוועקגעגעבן זיבן פראצענט פון זיין לייף טיים האט ער אוועקגעגעבן צו זיצן אין תפיסות ווייל ער האט געשריגן ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. און דאס איז דער ענין פון שבת אויכעט, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין באריכות, אבער כ'האב געזאגט דאס יאר וועט מען רעדן אסאך וועגן שמירת שבת קודש, ווייל אז ער האט געלעבט הונדערט און פינף און זיבעציג יאר און ער איז פינף און צוואנציג יאר געזעסן אין תפיסה, דאס איז עקזעקטלי א זיבעטל פון זיין לעבן וואס דאס איז דער שבת קודש, אין די תפיסות האט ער משיג געווען די גרעסטע סודות, ס'שטייט אין. מסכת בבא בתרא אז ער האט געהאט שני כליות, צוויי נירן, וואס זיי האבן אים געלערנט חכמה, דאס מיינט מען אז דער אמת איז די נירן לערנען נישט קיין חכמה, דער קאפ לערנט חכמה, נאר מען מיינט צו זאגן אז אפילו די נירן, וואס דאס איז דאך שוין ווי מען זאגט, דאס געבט ארויס די פסולת פונעם גוף, דאס געבט ארויס די יורין, דאס איז די קידניס, אפילו דאס איז געווען אזוי אויסגעארבעט אז ס'האט אים געלערנט חכמת אלקות, יעצט. און טאמער דא אונז זעמער אייניקלעך פון אברהם אבינו און סאו פיין ווערי גוד, קומט דא אן א גוי און ער וויל אונז עוקר זיין פון יעדע טראפ אמונה טהורה פונעם אייבערשטן, געט ער אונז א פרי קעי. ס'האט זיך אריינגעכאפט אין די אידישע סקולס מיט די טשעפטער טשעפטער וואן טשעפטער טו, יעצט דערציילט א איד. זייער א חשובער איד, זייער א באזעסענער מענטש, אז דער מאטל האט אים געהייסן זאל דורך קוקן די מינוטס, איז ער צוריק געקומען און ער האט אים געזאגט ס'איז מינות וכפירה מען לאט נישט לערנען פונעם אייבערשטן מען לאט נישט רעדן גארנישט וואס א איד דארף רעדן, און וואס איז געווען דער סוף? ר' מאטל איז ארויס קעגן אהרן'ן און ס'האט זיך געטוהן, נאכדעם האט ער געקלערט העי, וואי דו איי פייט הים לעט מי דזשוין הים ס'ליגט זיך דא אסאך געלט. פלוצלינג נעמט ער עס, פלוצלינג נעמט עס יעדער. נו, מיינט ער זיך שוין דער בעל דבר איז צופרידן, א נעכטיגן טאג, ער גייט יעצט נאך א סטעפ פארווערד, ער גייט יעצט ווייטער. וואס טוט ער יעצט? ער געט שוין יו פי קעי. ווען די קינד ווערט געבוירן און הייבט אן צו גיין אין סקול, שטאטס מען זאל לערנען שמע ישראל, האט מען אן אנדערן סיסטעם וואס מען לערנט מיט אים. ס'איז באמת א דזשאוק וואס דא גייט פאר, און מען קען נישט זאגן די רבנים ווייסן נישט, יעדער ווייסט וואס דא גייט פאר, באט זיי זאגן העי, די מאני איז היער. דעטס אלל דעט קאונטס. אזוי נידריג זעמער אונז געפאלן לעצטנס. סאו אונז טוה מיר זיך אויף רבונו של עולם זכור עקידת אברהם צו עקידת יצחק, העי וואס זכור ווען זכור? דו פירסט זיך אויפן וועג ווי אברהם צו ווי יצחק? אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען קעגן עבודה זרה. יעצט לאמיר גיין ווייטער. אברהם אבינו האט זיך מוסר נפש געווען קעגן עריות. אברהם אבינו האט אריינגעלייגט שרה'ן אין א קאסטן. דער מדרש תנחומא ברענגט אז זענען געשטאנען ביי די גרעניץ און מ'האט געוואלט נעמען די טעקס, האט אברהם אבינו געזאגט איך לאז נישט עפענען דעם קאסטן, זאגט דער באאמטער אפשר איז דא פיינע וואל, זאגט ער איך באצאל דיר וויפיל ס'קאסט וואל, זאגט ער אפשר איז דא דא גאלד, איך באצאל דיר וויפיל ס'וואלט ווען געווען גאלד, אפשר איז דא דא גינגאלד, איך באצאל דיר די די די טעריף, נעם ארויס די גרעסטע טעריף און וויפיל דאס איז באצאל איך דיר דאפלט. בקיצור האבן די חברה געזאגט ניין יעצט האבן מיר שוין מורא ווער ווייסט וואס דא איז דא אז דו האלטסט ביי צאלן עני פרייז מוזטו דאס יעצט עפענען בקיצור האבן זיי געזעהן ס'איז ארויסגעקומען שרה אמנו און די גמרא זאגט דער מדרש זאגט אז איר פנים האט געלייכט אז האט פארשעמט די ליכטיגקייט פון די זון אזוי ליכטיג האט עס געלייכט. שרה אמנו די באבע שרה. בקיצור האבן זיי געזאגט נעה די פרוי קען נישט גיין פאר סתם א מענטש אזא זאך פארן קעניג האבן זיי זי אריינגעפירט צו פרעה האט פרעה געזאגט אוי דאס איז זייער גוט פאר מיר האט שרה אמנו מתפלל געווען רבונו של עולם. דו האסט געזאגט פאר מיין מאן אז ער זאל קומען אויף מצרים, דו האסט אים געהייסן לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, דו האסט אים געשיקט דא אין דעם חושך, אין די קליפות, אין די טומאת מצרים, אין דעם זנות, איך בעט דיך, לאז נישט אז אזא רשע זאל מיך אנרירן. האט דער אייבערשטער אויסגעהערט איר געוויין, און ווען פרעה וויל צוגיין צו שרה אמנו, ער וויל זי אנרירן, קומט אראפ דער אייבישטער פון הימל און געבט אים א פראסק אין פנים, דו וועסט טאטשן א פרוי? אזא צדקת? בום! טרייט ער נאכאמאל, נאכאמאל, בום! און דער אייבישטער האט געמאכט אלע קראנקהייטן אויף פרעה און זיין הויזגעזינד, און ער האט זי נישט געקענט מטמא זיין, שטייט פון אר"י הקדוש. אז דאס איז געווען די הכנה אז אידן זאלן קענען אין קליפת מצרים זיין פיר דורות און נישט טמא ווערן, אזוי שטייט פון אר"י הקדוש, מעשה אבות סימן לבנים, ס'איז געווען, כ'האב ענק פארציילט, דעם סוכות איז געווען א מיידל, זי איז געגאנגען ארבעטן, און דער באלעבאס דער חזיר האט זיך פארגלוסט איר אנצוכאפן, רעדט נאכנישט פון וואוינען נאר אנכאפן. ועוד יפיא, האט זי אים אויך דערלאנגט אזא פראסק אז א האלב פון זיין פארשטינקענע שמוציגע בארד איז געבליבן אין איר האנט און זי איז ארויסגעגאנגען, איר אנגעזאגט זי זאל אפקאלן אלע אירע חבר'טעס אז דארט טאר מען נישט ארבעטן ווייל איינער עט דארטן נכשל ווערן עט די ענד אוו די דעי. אבער ליידער ליידער, אונז האמיר יעצט לויפט דוב היקינד לויפט יעצט, און די אלע אנדערע פאליטישאנס. היינט קען איך נישט זאגן פאר וועם מען זאל וועהלן ווייל גרינפעלד בעקט דעם אנדערן פאליטישן און ער איז אויכעט פרא געי. היינט איז א צייט, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט על כל גל וגל נענעתי ראשי, ער איז אריינגעפאלן אין א מים שאין להם סוף, אין אטלאנטיק אושען, און די שיף האט זיך צובראכן, איז ער אריינגעפאלן האט ער זיך אנגעכאפט אויף א האלץ, די האלץ שווימט, האט ער געזאגט על כל גל וגל נענעתי ראשי, יעדעס מאל איך בין דורך א כוואליע האב איך מיר אריינגעבויגן דעם קאפ. ביי אונז איז אביסל אנדערש, די אלע חוקי תועבה טוהן מיר אונז ספאנסערן, איף יו רילי קאם טו לוק עט איט זעהט עס אויס אזוי, יעדער פאליטישן וואס ער לויפט זאגט ער צו עפעס א חזירייקע וואס דער עולם וויל הערן, יעדער ציהט אראפ די הויזן אביסל, איינער ציהט אראפ אביסל, נאך אביסל, נאך אביסל, דער נעקסטע ווער ס'עט קומען אין אמעריקע צו זיין פרעזידענט עט זיין איינער וואס עט מאכן א געזעץ ווער דארף האבן קליידער, דארף נישט! מעסיס עט זיין געמאכט פאר פאקעט בוקס, לאומאנס פאר פאקעט בוקס, טאטלי נעקעד עט מען גיין געווינען, ס'עט קומען א צייט ווען אונז וועט מען נישט קענען דא וואוינען מער, איז ווען אונז וואלט מיר זיך ארויס געשטעלט זאגן פאר די גוים ליסן איך הער וואס דו זאגסט אבער איך קען נישט, איך גיב קרעדיט פארן סיגוט'ער רב פארן סענטער פאוער. משה שערער, איז געווען זייער גוט מיט אים. איך בין אויך געווען א ידיד מיט אים ווייל איך האב געהאט מיין אפיס אמאל אין אכציג בראד סטריט, איך פלעג דאווענען מנחה אין די אגודה יעדן טאג. די אגודה איז געווען ערגעץ איך מיין ביקמאן סטריט איך געדענק שוין נישט וואו. עניוועי, איז ער געקומען צום סיגוטער און ער האט געזאגט, דער רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט דאך נישט געהאלטן פון די אגודה מיט אלעם, אבער אונז זעמיר דאך ידידים, לאמיר מאכן א פאקט, זאל סאטמאר אויך געהערן צו די אגודה? האט דער ברך משה אים געזאגט אזוי, איך וואלט עס גערן געטון, דו ביסט א ליבליכער מענטש, איך גלייך דיך, אבער וואס זאל איך טון, איך זיץ אויף אזא בענקל, וואס ווען איך טו דאס בין איך בועט אין דעם איד, איך קען דאס נישט טון, קען מען בלייבן ידידים, אבער דאס קען איך נישט טון אז סאטמאר זאל וועהלן פאר אגודה. היינט איז אגודה סאטמאר, סאטמאר אגודה, ויעשו כולם אגודה אחת, וויאזוי? ווייל די אגודה ברויך האבן די געלטער, פון די גאווערמענט, זיי ברענגען אריין די געלטער, און סאטמאר ברויך דאך אסאך געלט, האט מען געזאגט ליסען, דו ברענגסט עס, איך נוץ עס, און לאמיר מאכן שלום, אבער וואס איז געשען, מ'האט געמוזט מאכן שלום, און בועט זיין אינעם אייבערשטן, און אדורכשטופן די דזשענדער לאו, יעצט וואס קלערט עטץ, דער אייבערשטער זיצט אזוי און ס'פרייט אים זייער דער דזשענדער לאו, אמעריקע גייט דורכגיין עשר מכות, זיי האלטן שוין מסתם ביים דריטן צו ביים פערטן. און נאכדעם גיין זיי אונטערגיין מ'וועט אמאל ליינען אין היסטערי בוקס דער וואז א גרעיט קאנטרי אן די ערט ענד דעי ווענישט. ס'דא די פראבלעמען פון איבאלא, פון אייסעס, פון עידס, דאס איז אלץ מכות וואס דער אייבישטער שיקט אז אונז פראגרעסירן מיר מיט דעם שמוציגן געזעץ. די עיטש איי ווי האט זיך אנגעהויבן ווען מ'האט גערעדט אז געי זאל זיין ליגעל. נאכדעם איז אריינגעקומען געי מערידזש. אז מ'מעג שוין חתונה האבן. די ריקאנאטי מיט אנדערע ספרים ברענגען אז דער טעם פארוואס דער אייבישטער ברוגז איז געווען אויף דעם דור המבול ווייל זיי האבן געווען כותבין כתובה לזכר, זיי האבן געטון דאס וואס אונז טוהן מיר היינט דא, ווילסט גיין זינדיגן? ס'איז גענוג ביטער אבער נישט מאך עס ליגעל. ס'איז יעצט דא אין די פארקאסט אז אייסיס גייט אטאקירן עלף צו צוועלף סטעיטס און זיי האבן אריינגעלייגט אין דעם די גרעסטע עסעטס וואס אמעריקא האט, די ברידזשעס, די טאנעלס, זיי זאגן אפילו ס'וועט זיין געפערליך וואס דא גייט געשען, די טרעין סיסטעמס, אזוי סטראשענען זיי, און דערווייל זעה איך אז ווען זיי האבן געסטראשעט זענען זיי געקומען נעבעך קלאוס טו איט, ס'איז נישט אז ס'איז סתם זיי זענען זיי רעדן, זיי זענען געקומען זייער קלאוס צו עס, קוק וואס איז געשען מיט די ווארלד טרעיד סענטער. דאס אלעס קלערט איר איז א מקרה? מ'האט דאך אונז געלערנט אז קיין שום זאך, א בלעטל בלאזט נישט אן דעם וואס דער אייבערשטער לאזט עס צו. סאו פארוואס לאזט עס דער אייבישטער צו? ווייל אבוויעסלי וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, ער איז מורא'דיג ברוגז, אויפן גוי איז ער אויך ברוגז, אבער אויפן גוי איז ער נישט אזוי ווייט ברוגז, ווייל דער גאנצע פארוואס דער גוי טאר עס נישט טון איז ווייל דער איד דארף אים לערנען שבע מצוות בני נח, אבער א טאמער דער איד טוט עס נאך און ער טאנצט מיט מיטן גוי איז נישט נאר אז ער האט אים נישט געלערנט, נאר אז ער העלפט אים נאך צו, דאס איז דאך א מורא'דיגער אומגליק, און אלעס קוקט צו און יעדער לאזט עס צו. יעצט איך פרעג די גאנצע צייט, ווען דו בעקסט א חזיר, פארשטיי איך זייער גוט פארוואס דער חזיר מיט זיין משפחה בעקט דיך ס'איז זייער זייער גוט פארשטענדליך, ער וויל זיך טרייען זיין שאנדע אפצואוואשן, אבער דער רב וואס ער בעקט אים, וואס האט ער דערפון? האט ער א טובת הנאה, ער האט אפאר טאלער, ניין. איך פארשטיי נישט, דיין גאנצע געלט וואס דו מאכסט און דו ביסט א רב איז דאך ווייל ס'איז דא א תורה, אויב נישט ברויך מען דאך נישט קיין רב, איז גייסטו און דו נוצט אויס די געוואלטיגע מתנה וואס דער אייבערשטער האט דיר געגעבן פרנסה דורך די תורה און דו געסט א שטויס פאר די תורה. דאס איז וויאזוי אונז זעען מיר היינט אויס. מען האט געהאלטן אפען די באנק ווייל מען האט נישט געגלייבט אז די אגודה וועט וועהלן פאר די געי לא און אז סאטמאר וועט וועהלן דערפאר האבן זיי געהאלטן זונטאג אפען א באנק מען זאל קענען מאכן דעם טשעק ווייל סאטמאר האט געזאגט איך וועל וועהלן פאר די געי נאר דאן וועסטו מיר נאך נישט געבן די געלט אויך נישט ס'איז אנבעליוועבל יעצט דאס איז דער חלק פון וואס די רבנים וואוטן פאר חוקי תועבה. יעצט לאמיר גיין צו דעם חלק וואס די רבנים זענען נואפים און די שטאט איז פיל מיט זנות. כ'האב ווען געבעטן מיט אפאר יאר צוריק, כ'האב געשריבן בריוון אנגעהויבן פון פאר יער טו טאוזענט האב איך געשריבן צו די רבנים, יעדע וואך איז ארויס זעקס הונדערט און פופציג בריוון, בערך דריי הונדערט און פופציג איז ארויס פאר די התאחדות הרבנים, די וואס זענען געווען אויף איצעלע פ.

מער פון דעם טאר מען נישט, פאר דעם איז עס פאר ביזנעס, לכם לאכלה ולא לסחורה. על כל פנים האט מען ארויסגעגעבן די אלע אידישע צייטונגען, שטעל דיר פאר אפילו די שאפערס פון מאנסי, אויף אידיש האט ער איבערגעטייטשט אלעס, פי! און דער סלאוגען געגאנגען אזוי, אויב מען דארף צאמציילן צען מענטשן צו א מנין, וואס דארף מען ציילן הושיעה את עמך וברך את נחלתך? אויב איינער פון דריי בחורים זענען אויף דראגס קען מען דאך מאכן הושיעה את עמך דראגס וברך את נחלתך דראגס. און דער איד האט עס נאכגעשריבן פון צייטונג, און דער בלאט האט עס נאכגעשריבן פונעם איד, ס'איז געווען ממש א מחיה, פשי! ווי האט איצעלע פימפ געזאגט? איצעלע פימפ האט מיר געזאגט. איך האב געהאלטן נאך אזאלעכע מכות גייסטו קומען אויף אלע פיר און דו גייסט אונז איבערבעטן און דו גייסט נאך אפילו זאגן אז דאס אלעס וואס דו האסט געזאגט אויפן זשיבאער'ס מקווה אין מאנטריאל יארן צוריק איז אויך כשר געווען, כ'בין נאר סתם געווען דזשעלעס אויף די רבנים, דזשעלעס אויף וואס, איצעלע פימפ? עניוועי, איז למעשה האט מען געמאכט א מלחמה א מערכה, פאריגע וואך ווייסט עטס דאך נעבעך די טראגעדישע מצב וואס איז געווען אז א בחור האט זיך אווערדראגט, דזשאול דיענדזשעלא, ער הייסט יואל ב"ר ראובן שמעון דייטש. די וואך האט עטס נאך נאך איינער וואס איז געשטארבן פון אווער דראגס, ער הייסט אוש, זעקס און צוואנציג יאר אלט, ער איז דער וואלקענער רב'ס א ברודער'ס א זון. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך מיט דעם דראגס, און דראגס און זנות דאס גייט אינאיינעם, און זנות ווייסט מען דאך אויך ווי די אינגעלייט פארן, וואס די בחורים טוען, וואס מ'טוט מיט יעדן אינגל אין מקווה, וואס יעדער מלמד האט געטון מיט יעדן תלמיד. סאו אונז זעמיר זרע אברהם יצחק ויעקב, שעים אן אס אלל, אזוי האט מען געפירט א קאמיוניטי, וויט די ליסט אוו ריספעקט פארן אייבישטענס תורה, כ'על באלד צוריק קומען וואס איז געווען ביי די אזכרה פון דעם דייטש, דזשאו דיענדזשעלאו, יואל דייטש, אבער יעצט וויל איך קודם ממשיך זיין דא דעם שטיקל דבר תורה און דבר מוסר. סאו מיט וואסער א פנים קומסטו זאגן דעם אייבערשטער ביסט זרע אברהם יצחק ויעקב? דו ביסט זרע לבטלה, נישט קיין זרע אברהם יצחק ויעקב. דו ביסט א נואף. דו ווייסט אפילו נישט דאס וואס נבוכדנצר און פרעה האט געוואוסט אז אלהיהם של אלו שונא זימה. יעצט, כ'האב ענק פריער נאכגעזאגט אז די ספרים ברענגען אז דער אייבערשטער איז ברוגז געווען אויפן דור המבול ווייל זיי האבן עס געמאכט פאר א געזעץ, כותבין כתובה לזכר, מ'מעג עס טון. דער אייבערשטער דא ברוגז פאר א זאך, מילא ס'טוען עס אפאר שקצים, קען מען דאך נישט האלטן כלל ישראל פאראנטווארטליך, אבער אז די חשובע כלל ישראל די רבנים שרייבן אונטער? ס'דאך אנבעליוועבל. יעצט הייבן זיי אלע אן צו זאגן, אודווארער רב האט מיך אפגעקאלט, און אנדערע רבנים קאלן מיך אפ, און נאך א רב האט מיך אפגעקאלט די וואך, ער ווייסט קלאר אז נישט דער פאיע רב איז געווען דער חזיר וואס ער האט אים געטאטשט, און נישט זיין ברודער דער סקולענער דיין. זאג איך אים. איך פארשטיי מיך נישט. איך האב געבעטן דעם דזשאו דיענדזשעלא ער זאל סוען סיוויל דעם פאיער רב, וועט ער צונעמען די בילדינג וועט ער ווערן פאיער רב. האט ער נישט געוואלט, ער האט געזאגט איך וויל נישט הארמען קיין מענטשן. ביי זיין אזכרה האט מען אויכעט דערציילט ס'איז געווען עטליכע מאל וואס ער האט אייביג געזאגט איך וויל נישט הארמען קיין מענטשן. למעשה איז ער געשטארבן, זיך אווערדראגט, צו ס'איז געווען א מיסטעיק צו נישט, הו קעירס. זאגט מיר אבער דער רב די וואך. שוין דער צווייטער אז ער ווייסט ווער ס'האט עס געטוהן, און ס'איז נישט געווען נישט דער פאיער און נישט זיין ברודער דער סקולענער דיין. זאג איך דעם רב אזוי, יעצט איז דאך שוין אירעלעווענט ווער ס'איז געווען, ווייל דער מענטש איז געשטארבן, ער קען שוין נישט קומען עדות זאגן. א לאוסוט האט ער נישט געוואלט מאכן, סאו הי'ז פינישד. ער איז געשטארבן, אויף אים איז געזאגט דער פסוק ערום יצא מבטן אמו, וערום נכנס לבית עולמו. דעטס איט, ער איז פינישט. אבער איך וויל דיך פרעגן, דעם רב פרעג איך א שאלה. דו זאגסט אז דאס איז יא געשען, דו ווייסט אפילו דערפון? יא. וויל איך דיך פרעגן צוויי זאכן, קודם אז דו ווייסט פארוואס האסטו גארנישט געטון? פארוואס האט מען געכאפט יואל צימערמאן ווי ער האט מאנס געווען א בחור אין פאיע מקווה אפאר יאר צוריק? מיר האבן דערציילט מענטשן וואס זענען דארט געווען, מען האט אים ארויסגענומען, עס איז געווען קרייסער באנשיניו. און נאכדעם איז ער צוריק געקומען אפאר חדשים שפעטער ווידער דארט. אזויפיל האט פאיע געטון, ס'פלעגט זיין אפען טווענטי פאר סעווען, זיי האבן געלייגט א שלאס איז עס ווערט א שטילע דאנדזשי מקווה, און יעדער טוט דארט וואס מען וויל. סא זאג איך פאר יענעם, וויל איך פארשטיין א זאך, אויב ס'איז יא געווען פארוואס האסטו נישט מוחה געווען? הייבט ער אן אזוי, דעיס מוז איך דיר געבן קרעדיט, פאר דו ביסט געקומען האט קיינער נישט געטרויעט צו רעדן זיך פון דעם, און ממילא דעמאלטס איז געווען תוהו ובוהו, ס'איז אבער נאך געווען ווי דו זאגסט אסאך. זעט אויס דער רב הערט אויס דעם האטליין, ס'איז געווען גאר מותר לכתחילה אויך. סארי, אקעי, האב איך געטון אן עוולה. פרעג איך אים יעצט נאך א שאלה, לאמיר גיין יעצט א סטעפ פארווארד. דער מענטש יואל דייטש האט געזאגט אז מ'האט אים געמאכט משכב זכר ווען ער איז געווען זיבן יאר אלט. ער געדענקט נאר נישט צו ס'איז געווען דער פאיער צו דער פאיער'ס ברודער וואס האבן ביידע געהאט גרויסע בערד. שוין, יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך. איך ווייס נישט ווי אלט דער פאיער איז און ווי אלט זיין ברודער איז, אבער דער. דיענדזשעלאו איז געשטארבן ווען ער איז געווען פֿינף און דרײַסיק יאר אלט. יעצט נעם אראפ זיבן פון פֿינף און דרײַסיק בלייבט אַכט און צוואַנציק. קומט אויס אז פאר אַכט און צוואַנציק יאר צוריק האט מען מטמא געווען דאס קינד. נו, וויל איך פארשטיין, קודם כל, ווי אלט איז געווען פאיע רב דעמאלטס, אדער דער ספק חזיר, זיין ברודער. כ'ווייס נישט ווי אלט זענען היינט. זענען אבער זיכער געווען מבן עשרים שנה ומעלה, און זיי האבן שוין מסתם געהאט חתונה געהאט, ווייל ביי זיי האט מען דאך חתונה פרי? סאו קומט אויס אז אלס א יונגערמאן איז ער געגאנגען טשעפענען א בחור. יעצט וויל איך, דאס איז איין חלק, די צווייטע חלק וויל איך פארשטיין נאך הארבער, ווען איך האב געזאגט רבותי עס איז דא משכב זכר אין יעדע מקווה, זענען געקומען משמרת הצניעות מען מוז אים לייגן אין חרם, פארוואס? זיי געטענה'ט אזוי, ס'לא דובים. ולא יער, ס'איז נישט דא קיין בער, נישט קיין וואלד, ס'איז נישט דא קיינער וואס איז מכשיל קינדער, בפרט נאך אין א מקווה ווי יעדער זעט און מ'איז זיכער נישט מכשיל, די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשער סלאגאן, דו האלטסט אז אין קט יענער קענען דאס טון? ברוך מאטכע'ס לויער האט אויך דאס געשריגן, יו מין אן פיפטי פירסט סטריט וויד טוועלפט עוועניו וויטש איז די ביזיעסט סעקשאן, דעטס ווער ברוך מאטכע מאלעסטעד סרולי רובינשטיין? עווריבאדי וואוד העוו בין עיבל טו סי, אלטע אזיאטישע מארמאראשער וועג. איך כאפ נישט א ברוך מאטכע האט אויסגעטוהן דעם טורנהיים אין א פארק אויף עיטינט עוועניו, נישט אין זיין קאר נאר אין א פארק. עניוועי, איז וויל איך פארשטיין יעצט, האט מען מיך געלייגט אין חרם, מען האט מיך געוואלט אפווישן פון די מעפ, סאו איך וויל פארשטיין פונקטליך, לאמיר דאס אויסרעכענען, איים נאט קליער, ווי זענט איר געווען רב לעבן אז איר זאלט זיך אננעמען פאר נחום ראזענבערג און זאגן יא, איך ווייס פון א פאקט. אז מען האט דאס און דאס יונגל דעמאלטס און דעמאלטס, און ווער ס'האט עס געטון מען זאל וויסן מען זאל זיך וואטשן פאר אים, ס'איז קיינער נישט געקומען צושטיין צו הילף, און אלל אוו א סאדען האט יעדער געוויסט וואס דא גייט פאר, איך האב געמיינט אז דאס וואס עטס שטייטס נישט צו פאר הילף איז ווייל עטס גלייבטס טאקע נישט אז ס'איז געשען, ווער איך יעצט גאר געוואר סודות התורה, ס'האטס אלע געוויסט און ס'האטס אלע געווען די זעלבע חזירים ווי די בעלי בתים, און אלל אוו א סאדען. לאט מען אונטערשרייבן אויף א מענטש, און אין א גאנצע קאמיוניטי, אררייט דער יחיד קען זיך נישט ארויסשטעלן, איך דארף נישט ער זאל זיך ארויסשטעלן עניוועי, אבער אלע רבנים האבן מיטגעקוקט און מיטגעפרייט זיך, ווי מען נעמט א מענטש, מען שטעכט אים אריין, מען לאט אים אויסבלוטיגן, ער פאלט אראפ און מען לאט אים דארט, קיינער האט זיך נישט אנגערופן וועיט א מינוט, די מען איז רייט. אודווארי רב האט איבערגעלאזט א בריוו דער אלטער זכר צדיק לברכה אז מיין פעולות גייען ברענגען משיח'ן, האט אים זיין זון געפרעגט טאטע די גאנצע וועלט איז דאך קעגן אים, זאגט ער ער ווייסט פארוואס ווייל ער זאגט דעם אמת, דער איינציגער וואס האט זיך אנגענומען אויכעט נאך זיין טויט, ווער ווייסט נאך דעם טויט פון די אלע רבנים וויפיל בריוון ס'וועלן ארויסקומען באט איך ברויך עס שוין נישט היינט, היינט לאך איך פון ענק ווייל דער עולם רעדט שוין היינט, פרעג איך דעם רב, זאג איך דעם רב ווייטער לאמיר גיין נאך א סטעפ פארווערד. דו ביסט חושש אויפן כבוד פונעם פייער אדער פונעם סקולענער דיין? פארוואס זאגסטו דעם סקולענער דיין שוואגער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר? דער פון מאנטריאל, שייע יענקל, ער האט אונטערגעשריבן? זיך נישט אינטערעסירט וואס דא גייט פאר, ווייל ער קריגט אפאר טאלער פון פערלמוטער, און פערלמוטער האט נישט געוואלט נחום ראזנבערג זאל האבן א האטליין, ווייל זיי האבן געוואוסט וויפיל רציחות ס'ליגט אויף זייער הענט, איז. למעשה האט זיך קיינער נישט אנגערופן קיין ווארט, אלל אוו א סאדען מען רעדט אויף א רב קומען אן טעלעפאן קאלס, און אודווארער רב ווייסט שוין, און דער אנדערע רב וואס האט זיך נישט געוואלט איידענטיפייען ווייסט שוין ווער עס איז געווען, און בקיצור איך זאל אים אראפ נעמען פון האטליין, האב איך געזאגט דעם רב אזוי, איך געב דיר די קארטעסי אז איך וועל דיך האלטן אויפן האטליין, און איך וועל האלטן די אלע וואס זיי נעמען זיך אן פאר אים, און איך וועל יעדן זאגן, איר זאלט וויסן דאס זענען רבנים וואס זיי בעקן די חזירים, דעטס אלל. ער גייט נישט אראפ, אונז דארף מען וואטשען זיך פאר אים, פאר דעם פאיער, דער פאיער האט פארלוירן זיין ווייב איך ווייס נישט וויפיל יאהר צוריק, און אלל אוו א סאדען איז ער אזא העלד אז ער ברויך נישט קיין ווייב, ער איז א סעינט, ער איז געווארן א גלח, ער איז געי, ער האט מטמא געווען אין זיין מקווה מענטשן, קינדער, בחורים, און ער ברויך נישט קיין ווייב, ער איז א געהעריגער געי, די זעלבע איז דער גאלאנטער, א געי מען, זענען ביידע. פעגגטס. דעטס אלל דעי אר. יעצט באמת, איך האלט אז ס'איז א ריזיגער שידוך דער גאלאנטער רב זאל חתונה האבן מיטן פאיער, ביידן אריינגעבן אין נדן ער זאל האבן א מקווה, און מיר קענען גיין זונטאג צו זיין מקווה טוהן משכב זכר און מאנטאג צו דעם צווייטנס מקווה. און יעצט ווערט יעדער גערעגט זיי קאלן אן, ניין ער איז א צדיק, ער איז אן ערליכער. וועיט א מינוט, ווי ביסטו געווען זאלסט קאלן דעמאלטס ווען איך האב געליטן? ווי ביסטו געווען זאלסט קאלן ווען כלל ישראל האט געבלוטיגט? איך האב דען געליטן פערזענליך? כלל ישראל האט דעמאלטס געבלוטיגט, מ'האט געמאכט ליצ צ ליצנות אז ס'איז נישט דא משכב זכר, ס'איז נישט דא דראגס, היינט איז שוין דא א ר אויש, א רעביש קינד האט זיך אויכעט פארדראגט. וואס איז אבער געווען דער חילוק צווישן אויש און צווישן יואל דייטש? זייער פשוט, יואל דייטש'ס טאטע האט אים געפראסקעט ווי א משוגענער, ער האט אים מיסטרידעט און האט אים ארויסגעווארפן פון שטוב אויכעט. האט ער זיך גענומען דאס לעבן, הי העד נאו ריזען טו ליוו פאר. ער האט נאך געשריבן א טעקסט אפאר וואכן צוריק, ער וואלט אזוי ליב געהאט ווען אויפצושטעלן א פען. און די צייט איז די ארגסטע חדשים ביי די חברה וואס זענען ארויסגעפאלן, קודם ווייל זיי פילן עפעס פון א טעם פון א פון א יום טוב פון אלעם, אויסער דעם איז דא נאך א זאך, זייער א הייקלע זאך, ווער ס'קומט פון א גרויסע משפחה האט ליב אסאך קינדער, ער וויל אליינס האבן אסאך קינדער, און. ער זאגט זיך, קוק, מיין טאטע האט אזוינפיל קינדערלעך, כ'האב אזוינפיל סיבלינגס, סיבלינגס הייסט ברידער און שוועסטער, און ער האט גארנישט, ער איז טוירטי פאר, טוירטי פייוו, ווי קומט ער אן, אנה אני בא? דאס איז זייער שלעכט דער חודש פאר זיי, די אלע ווען מען קומט זיך צוזאם, די חודש ניסן, חודש תשרי, און אלע אנדערע חדשים וואס ס'איז דא ימים טובים, חנוכה, מורא'דיג שלעכט פאר זיי. בקיצור, דער טאטע האט אים ארויסגעווארפן, און ער איז אזא שייגעץ, א בעל עבירה, נישט געוואלט פעיסן ריאליטי האט ער געפרעגט א רב צו ער מעג מיטזיצן שבעה האט דער רב געפסקנט אז נישט איך האב אנגעקאלט סרול סרול דוד הארפענעס איך האב געזאגט ביסט א רשע אז דו האסט אזוי געפסקנט ווייל דו ווייסט נישט די מצב זאגט ער יא איך האב נאר געזאגט ס'איז געווען איינער וואס איז געווען א מחלל שבת זאג איך אים פארוואס פרעגסטו נישט זאג איך אים באמת ביסטו נישט רעספאנסיבל ווייל דו ביסט א חיה פון וואלד האסט דיך אויף מיר אויך אונטערגעשריבן ביסט דאך אויף מיר אויף אונטערגעשריבן פאר גארנישט. ווער ביסטו? ביסט בסך הכל דעם שמש פון צעהלים, נחום הארפענעס'ס זון. דו האסט געהאט א פעטער וואס האט נאכגעדרוקט דאלארן, איז געהארגעט געווארן אין א קאר עקסידענט, האט אפגעטון כל עבירות שבתורה. דו ביסט פון א ווערי לאו לייף אין פעמילי, האסט א גוטן קאפ, האסט גוט געלערנט, האסט געהאט א איד וואס האט דיך אויסגעהאלטן, ביסט א מחבר ספרים. אבער דו זאלסט אלץ געדענקען, א רבניש קינד פון א רבי'שע שטוב פירט זיך אויף אנדערש, ווייל. ביי זיין טאטן איז שוין דורכגעגאנגען אזאלכע זאכן און ער האט געוואוסט מען טאר נישט יעדן הערן. וועגן דעם קיין ערנסטע רב האט נישט אונטערגעשריבן. דער פאפא רב האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, דער צעהלים רב האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, געכאפט אזא אייזיק'ל אייכנשטיין וואס ער האט מורא פאר די טעראר פון איצעלע פימפ ווייל ער איז איינגעשטעלט ביי התאחדות ער געט דא טרייפענע הכשירים מיט טרייפענע גיטין האט מען דעם חברה'מאן געכאפט. וועם האט מען געכאפט? מ'האט געכאפט דוד אייכענשטיין וואס ער האט א יאר געגעבן נבילות וטריפות, זיך געוואלט דעקן זיין נבילות וטריפות, און ער איז ארויסגעגאנגען דערפון, ווען אונז האמיר אים געכאפט? האבן געכאפט עפעס ערנסטע מענטשן האבן זיי געכאפט? זיי האבן געכאפט קאטשקעווער רב'ס זון, קאטשקעווער רב'ס זון פלעגט וויסן די ספארטס און אריינשרייבן אין די גמרא יעדע וואך, יעדן טאג, געכאפט לאו לייפס. דער קאשויער רב געווען א גרויסער און א הייליגער איד און ער געגאנגען כאחד הריקים קיינער האט נישט געקוקט זיין וועג ווייל די קינדער האבן אים דערהארגעט מיט זייערע לגיונות און געטוהן און געמאכט איך גיי נישט יעצט אריין אין דעם סאו יעצט לאמיר גיין ווייטער זאגט ר' דוד פאר איינעם ער וואלט גערן גענומען דריי רבנים מ'זאל אונטערשרייבן פארקערט אז ס'איז געווען א טעות ניין ניין ניין די'סט קיין דריי רבנים נישט טרעפן און ס'איז נישט אינטערעסאנט וויפיל רבנים די האסט די ביסט מחיוב דיין עבירה וואס די האסט געטוהן פאר מיר און פאר מיין פעמילי. ביסטו מחיוב צוריקצודרייען, דו קענסט דאס נישט דיך אוועק וואקן גייט האבן נאך דריי רבנים זאג אין די אלע ספרים וואס דו געסט ארויס האסטו אויכעט נאך דריי רבנים צו דו האסט באקומען איינמאל א הסכמה און דאס וועט גיין ביז משיח קומט וואס הייסט דריי רבנים? ווען איך וויל דיר וויי טון צוריק איך האב וואס צו דערציילן אויף דיין פעטער זייער אסאך מיסע זאכן. נאר איך וויל עס נישט טוהן ווייל דאס מאכט דיך נישט גרעסער אדער קלענער, דו ביסט א לאו לייף באשר היא שם, דו לעבסט נישט פון סאטמאר, קוק הער, זיי האבן יעדן געגעבן א פאזישן, אהרן האט א דיין וואס האט אין סענדס סטריט געמאכט משכב זכר בחברותא מיט נאך אפאר מענטשן, און ר' משה יאסל האט זיי אפגעשטעלט, ער האט עס געכאפט און אפגעשטעלט, ער איז היינט פון די הויפט דיינים ביי רבי אהרן, שטעל דיר פאר, דיר האט מען אפילו דאס אויך נישט געגעבן, דו האסט געהאט א גוטן נאמען אלס בחור, נאך וואס האסטו דיך געדארפט לעקן צו סאטמאר, האסט מורא געהאט פאר זיי? א רב האט איין זאך לא תגורו מפני איש, און דאס ביסטו דורך געפאלן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו יעדער גייט זיך אננעמען אז ס'איז נישט געווען משה בער'ס זון, דעם פאיער געוועזענעם פאיער רב'ס זון, ס'איז נישט געווען זיין זון דער חזיר דער היינטיגער פאיער רב, און נישט דעם סקולענער'ס. איז ס'איז אבער געווען איינער. נו, איך פארשטיי נישט. יעצט אז די מלחמה איז פאריבער און יעדער ווייסט וואס דא איז געשעהן, און מ'האט, ער האט זיך גענומען דאס לעבן אויכעט, ווי דאס אז מ'זאל נישט מאכן א קאמיטעי פון רבנים און זאגן רבותי ס'איז יא געווען זנות, רבותי ס'איז יא געווען דראגס, אז מ'האט געמיינט קיין עין הרע ליידער יעדע וואך איינער וואס אווערדראגט זיך, אויש א פינף און צוואנציג יעריגער בחור דארף שטארבן אין ווען? פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ווי זענען די רבנים זאלן זיך נישט צאמשטעלן און זאגן קודם כל. מוז מען זעהן עס צו פארעכטן, די דראגס מוז מען ארבעטן אויף דעם, ס'איז דא ביליאנס אוו דאלערס וואס די גאווערמענט גיבט פאר דעם, נאר דאס לייגן די רבנים אין טאש, דוב הייקינד גנב'ט עס, א זאגער האט גע'גנב'עט באלד אנדערטהאלב מיליאן דאלער וואס מ'האט געגעבן פאר פראטעקשאן אוו טשילדרען, און יעדער קומט צו מיר, רבי נחום, מ'האט מיך פוגע געווען אלס בחור, איך בין א אינגערמאן, איך קען עס נישט נעמען, שיק מיך פאר העלפ, און איך טריי צו שיקן יעדן ווי איך קען, אבער העלפט פון די מענטשן האבן נישט קיין אינשורענס, און די גאווערמענט'ס לאט לאזט זיך אויס. און דוב הייקינד האט צוגע'גנב'עט דאס איבריגע, ער מיט שעלדאן סילווער. סאו, סאו דארפן זיך די רבנים צאמזעצן און זאגן, אונז האמיר געלעבט אין א טעות, אדער ברצון צו באונס, מ'האט מיר נישט געוואוסט, צו מ'האט מיר יא געוואוסט, מ'האט מיר געמיינט ס'וועט קיינמאל נישט ארויסקומען. און קודם דארף מען זאגן, אונז האמיר באליידיגט א מענטש פאר גארנישט. אים, זיין משפחה. דעירס נאו דזשאסטיפיקעישאן פאר דעט. און נאכדעם דארפן זיי זאגן אונז וויל מיר טוהן קאנסטראקטיוו. ס'איז דא אזויפיל צו טוהן אז דו האסט נישט קיין השגה. איך בין ארום געגאנגען אין די וואך און מען האט מיך גערופן פון עטליכע ישיבות, איר ווייסט וויפיל קליינע ישיבות האבן זיך געעפנט צו טוהן פאר די בחורים וואס ס'קענען זיך נישט צופאסן צו א ישיבה? מיר האט דערציילט א איד, ר' אברהם גראומן פון לונדון, א חשובער איד, דער רבי. אים געשיקט צו זיין א שוחט, די רבי האט שטארק געהאלטן פון אים, נאר אזוי ווי מען האט געזען אז די רבי האט אים זייער ליב, איז מען געקומען זאגן דעם רעבן, רעבע ער גייט מיט זונות, מען האט אים געטראפן ערגעץ, האט די רבי אים אריין גערופן און ער האט אים געזאגט, רבי אברהם, דו זאלסט וויסן מיט די חברה קען מען זיך נישט שלאגן על פי תורה, ווייל זיי שלאגן זיך נישט מיט דיר אויך נישט על פי תורה, זיי זענען ליגנערס און בלאפערס און מען מעג זיך שלאגן וואסערא וועג מען קען, איז דער רבי אברהם גראומאן, האט מיר פארציילט אז מען איז געקומען זאגן דעם רעבן דעמאלטס, נו דער רבי זאל זיין געזונט ער האט געמאכט א גרויסע ישיבה א גרויסע ישיבה האט דער רבי געזאגט כ'האב דאס נישט געוואלט א גרויסע ישיבה קען נישט מצליח זיין איך וויל האבן צען קליינע ישיבות און דאס איז דעם בעלזער'ס הצלחה ער האט פינף קליינע ישיבות דאס איז דעם גער'ס הצלחה ער האט צען קליינע ישיבות פאקט אריין בחורים ווי די הערינג יעדער קומט זיך מיט בעגעדזש מיט זיינע פראבלעמען העלפט פון די חברה האלטן נישט ביי לערנען אינגאנצן און א חלק האבן נישט קיין גוטן קאפ זיי קענען נישט מיטהאלטן די פעסטע שיעורים. מ'הארגעט אוועק די בחורים. ס'איז אזוי ווי קליערלי פיקטשער איט אין יור מיינד אז דו נעמסט א בחור ס'האט נישט געלערנט עי בי סי יעצט שטעלסט אים אריין אין קאלידזש ער זאל קריגן א בעטשלערס דעגרי ער קען נישט מיטהאלטן איז ברוך השם איך גיי ארום ס'איז דא אסאך קליינע ישיבה'לעך כ'האב אזא הנאה ס'איז דא אסאך וואס האבן סייקאלאדזשיסטס דארט די וואך בין איך גראדע געווען וויזיטן א ישיבה עז איי וואס טאלקינג צום ראש ישיבה איז אריינגעקומען איינער א בחור'ל און ער וויל נישט אהיים פארן אויף די וויקענד. בקיצור, דער ראש ישיבה קוועטשט פון אים ארויס פארוואס נישט, זאגט ער זיין טאטע איז א מאלעסטער, ער האט אים מאלעסטעט אלע יארן, ער עקלט זיך פון זיין טאטן און פון זיין הויז געזונט. איז דער מנהל האט נישט געוואוסט וויאזוי עס צו הענדלען, איך כמזל איך בין דארט געזעסן, ער האט געוואלט אנהייבן, ער האט אים אויסגעפרעגט ווען, וואס, זאג איך אים רבי איד, דאונט דו איט, דאס וועט אויסזען אזוי ווי וועבערמאן, לאזעך אפ. דו קאל שוין א סייקאלעדזשיסט ער זאל קומען אהער און ער זאל אים אויסהערן ער איז א מענדעטארי ריפארטער און יור אף די הוק האט ער געזאגט wow טענק יו דעט יור העיר זאג איך אבער כ'וועל דיך פרעגן א שאלה אז דו האסט צו טון מיט ספעשל בויס און וויאזוי איך מיין וויאזוי ארבעטסטו דארט דאס האסט נישט געקענט אויספיגערן זאגט ער כ'על טעל יו די טרוט ער ווייסט ער האט אלע מינע דעגריס באט די מין זאך פון טשיילד מאלעסטינג קען ער בכלל נישט ביקאז' ווען ער איז געגאנגען אין סקול מיט צען יאר צוריק איז דאס נאכנישט געווען דאס האט זיך ערשט אנגעהויבן און פאר דריי וואכן צוריק ערב יום טוב דו ווייסט דאך. ביז נחום ראזענבערג איז נישט געקומען איז דאך נישט געווען, ער האט עס ארויפגעברענגט און פארטיג. סאו אונז וויל מען זיך איינרעדען אונז זעמער זרע אברהם יצחק ויעקב זרע אברהם אוודאי פארוואס ווייל אברהם איז געווען דער גרויסער לוחם קודם איז ער געווען דער לוחם קעגן די גוים וואס האבן געזאגט ס'איז נישט דא א באשעפער נאכדעם איז ער געווען דער לוחם קעגן זנות. און נאכדעם איז ער געווען דער לוחם קעגן רציחה, דאס איז די דריי חמורות, אונז וויל מיר וויסן נאך היינט ווער האט געהארגעט שטארק, מילא אז ער האט געלאזט יאסעלע פריד גיין, כאטשיג ער האט אויסגעהאקט פאר פעטערסאן דעם אויג, אה, כאטשיג יענער איז אן עפריקען אמעריקען ווייל ער האט יענעם אויך נאר אינזין ווילאנג ער קען רייטן אויף אים, טאמער קען ער בעסער רייטן אויף סאטמארע געלט מיט סאטמארע קאנעקשאנס האט ער פעטערסאן אויפן בוידעם, אבער דעם שטארק? און שטארק איז דאך געווען א קעיס, א שטארקער קעיס, וואס איז געשעהן אז קיינער ווייסט נישט וואס ווער ס'האט געהארגעט שטארק? ס'איז דא מענטשן, משה רבינו איז לא ידע איש את קבורתו, מ'האט נישט געזעהן מ'האט אים באגראבן, ס'איז דא מענטשן וואס מ'ווייסט נישט ווער ס'האט זיי געהארגעט, שטארקן ווייסט מען נישט ווער ס'האט זיי געהארגעט, אונז פרעסט מיר די גאווערמענט פון אלע מיני צדדים אז מ'זאל ווייטער אנהאלטן דעם קעיס. פארוואס? ווייל לעזער קעסטן וואלט מיט פערלמוטער האבן אפאר טאלער? אויב אזוי איז דאך יעדער איד אין וויליאמסבורג אין געפאר, לעזער קען זיך פארלייגן אויף דיר און דאן ביסטו אויף צרות. נא נא נא, דאס דאס קען נישט מער אנהאלטן אזוי. ליסן, אונז האמיר צובראכן טשארלס היינס, אונז גיימיר צוברעכן מיסטער טאמפסאן אויכעט. צוברעכן מיין איך פאליטיש און ליגעל, ווייל דאס קען נישט אזוי אנהאלטן. אונז וואוינמיר אין אזא אנסעיף קאמיוניטי. און נאכדעם שריימיר אונז זעמיר זרע אברהם, אונז זעמיר קינדער פון אברהם. היי וואס ביסטו קינדער פון אברהם? דו ביסט א רוצח ביסטו, דעטס אלל יו אר, דו האסט געהארגעט קינדער פון אברהם. שטייט אז אברהם אבינו זיצט ביים טיר פון גיהנום און טאמער איינער איז נישט געמל'עט לאט ער אים אריין אין גיהנום, טאמער איז געמל'עט לאט ער אים נישט אריין. דאס הייסט די מילה דיטערמינס צו דו גייסט אין גיהנום צו נישט, ביסטו געמל'עט דעמאלטס גייסטו נישט אין גיהנום און טאמער דו ביסט נישט געמל'עט גייט מען אין גיהנום. די גמרא זאגט אז ירבעם איז מושך בערלתו היה, ער האט זיך געשעמט ער איז געמל'עט האט ער געשלעפט די ערווה ביז עס האט צוריק אנגעהויבן דאס פלייש איבערצודעקן די עטרה, זאגן די ספרים די ראשית חכמה זאגט אז געמל'עט מיינט נישט מ'האט אראפגעשניטן א שטיקל הויט און מ'האט געמאכט א פריה און אפילו מציצה בפה דאס מיינט נישט געמל'עט, דאס האט געמאכט אז דו זאלסט האבן אן אות ברית קודש, נאכדעם הייבט זיך אן די מלחמה אז דו זאלסט עס נישט מטמא זיין. אז מען מאכט הוצאת זרע לבטלה און מען איז מטמא, אז מען וואוינט מיט א גויטע און מען איז מטמא, די אלע זאכן ווערט מאכט עס טמא, סא אברהם אבינו קוקט נישט צו מען האט אפגעשניטן א שטיקל פלייש, אין גיהנום צו אין גן עדן אויבן אויף יענע וועלט גייט מען נישט מיטן פלייש, דארט קוקט מען צו דו האסט נישט פוגם געווען מיטן אות ברית קודש, און א טאמער יא ביסטו אויף צרות, סא דא האט מען אפגעטון אלע זנות אלע רציחות און און אלע כפירה בשם אלקי ישראל, און מ'שרייט אונז זעמיר זרע אברהם. כ'וועל ענק פארציילן א שיינעם דזשאוק, ס'איז געווען א בדחן ר' חיים מענדל, ר' מענדל מערמלשטיין, ער לעבט שוין נישט, האט ער אמאל געזאגט, דעמאלטס איז געווען די קאמוניסטישע ערע און יעדער האט געלאכט פון קאמוניזמוס, האט ער אמאל געזאגט א גוטן דזשאוק אויף א חתונה, ער האט געזאגט אזוי, אדם הראשון איז געווען א קאמוניסט. פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער, ווייל ער איז געווען נאקעט און בארפוס און ער האט געשריגן, ער איז אין גן עדן. דער קאמוניסט איז אויך אזוי, ער האט גארנישט און שרייט אז ער האט אלעס. די זעלבע אויך, אונז זעמיר נאקעט און בארפוס אונז שרייען מיר אונז זעמיר זרע אברהם, אונז זעמיר נישט, אונז האמיר זיך שוין לאנג צוטיילט פון אים, אונז זעמיר זרע לוט. אברהם אבינו האט געזאגט פאר לוט אויב דו גייסט רעכטס גיי איך לינקס און אז דו גייסט לינקס גיי איך רעכטס, איך גיי נישט מיט דיר אינאיינעם. לוט האט געזען וירא כל הכיכר כולה משקה און ס'האט אים געפאלן, ניין ניין ניין ניין ניין אברהם אבינו איז שוין לאנג געגאנגען אן אנדערן וועג. יעצט איך וועל ענק דערציילן, ס'איז געווען א מעשה אמאל אין אין פראג איז געווען א חזן, א שטאטס חזן, דער נודע ביהודה האט אים נישט ליעב געהאט, מ'האט אויף אים גערעדט, ער איז נישט קיין ערליכער, אהער און אהין, עניוועי, איז איינמאל דער נודע ביהודה האט זיך געדאווענט אין זיין בית מדרש דארט איז געווען די, אזוי ווי ס'איז אלץ געווען די גרויסע צדיקים האבן זיך געהאט זייערע קליינע בתי מדרשים, אין קראקע לעבן בית החיים איז דא דעם קראקער רב'ס בית מדרש דעם הייליגן רמ"א. אבער אין אמת איז געווען אין קראקע א גרויסע שול, נאר די צדיקים האבן זיך געדאווענט באהאלטן, זיי האבן נישט געוואלט דעם טרחא דציבורא, עניוועי. איינמאל נאכן דאווענען ווען מען האט געבענטשט גשם, געבט דער חזן א זאג פארן נודע ביהודה טרעפט אים אין די גאס, זאגט ער, זעסט, דו האסט מיך טאקע נישט ליב, אבער דער אייבערשטער האט מיך יא ליב, והא ראיה, איך האב געבענטשט גשם, און קוק ס'רעגנט, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, ס'איז געווען א רעגנדיגער שמיני עצרת. זאגט דער נודע ביהודה ס'הייסט דאס איז א סימן אז דער אייבערשטער האט דיך ליב? אזעלכע מענטשן ווי די האבן נישט נאר געברענגט א רעגן אויף די וועלט נאר זיי האבן שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט. יעצט איז דא די חברה און זיי האבן א מורא'דיגע הנאה, זיי האבן נישט געקענט בייקומען נחום ראזענבערג מיט געלט האבן זיי נישט געקענט מיט סטראשען האבן זיי נישט געקענט זאגן זיי אבער מיר האבן אים קאליע געמאכט די שידוכים ער קען נישט טון שידוכים. דער אייבערשטער זאגט פאר אברהם אבינו און די אלע ניין נסיונות איז ביי מיר גארנישט ווערט ווייל דאס איז ביטווין יו און מי איך וויל זען דעם צענטן נסיון.

סאו רבותי, אונז זעמער נישט דערשראקן אז עטס האטס קאליע געמאכט אביסל שידוכים, איך וועל ענק זאגן זייער פשוט פארוואס, אזעלכע מענטשן ווי עטס, עטס האט שוין געברענגט א מבול אויף די וועלט, עטס האטס געהארגעט רציחה ממש, עטס האטס געהארגעט שטארק, עטס האטס געהארגעט חזקל שמש, עטס האטס געהארגעט פאלאק, לייזער פאלאק, עטס איז אינוואלווד אין די אלע זאכן. נאר וואס, א מענטש טאר זיך נישט פארלירן. עטס ווייסט? ס'איז געווען דער משה רייניץ וואס האט געהארגעט עפעס זיבן און צוואַנציק צו אַכט און צוואַנציק יונגעלייט און אפילו נישט דערציילט די ווייבער וואו זיי זענען, ס'איז געווען עגונות. עטס ווייסטס פון די מעשה? בקיצור, דער איד, זיינע קינדער וואוינען היינט אין ארץ ישראל און ער טוט פיינע שידוכים. ס'שאדט אים גארנישט. ווי האט הרב מרדכי טאשער פלעגט אלץ זאגן, קול חתן וקול כלה, יעדער ווערט א חתן און יעדער ווערט א כלה, קיינער בלייבט נישט הינטערשטעליג. סאו בקיצור וויל איך ענק פרעגן. עטץ גלייבטס אז עטץ קענטס קאליע מאכן? ניין. דאס וואס איך דארף דורכגיין, דאס דארף איך דורכגיין. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער וויל אזוי. אבער עטץ קענטס גארנישט טון. איך זע אז דער שוחט זכרונו לברכה האט געטון שידוכים, זיינע קינדער זענען רבנים, און איך זע אז יעדער נואף און יעדער חזיר האט געטון פיינע שידוכים, ברוך מרדכי נאך די צרות האט ער שוין געטון שידוכים, נחמיה וועבערמאן טוט יעצט שידוכים. כאטשיג ער איז אין תפיסה. איינער האט מיר געזאגט, א נאנטער פון די משפחה, אז זי ווייסט שוין אז נחמיה איז געווען א חזיר, נאר וואס זי קען נישט בוגד זיין אין די משפחה ווייל מען העלפט איר חתונה מאכן די קינדער. יעדער האט א ריזן א ווארום און א דארום. און דעטס איט. אזוי ווי אין דייטשלאנד זאגט מען ווארום. דארום, יעדער האט זיך זיינע חשבונות וואס דער אייבערשטער גיט יעדן אריין אין קאפ. כ'הער זאגן גראדע, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, זיך נעמען פינף און א האלב דיסקלעימערס אז נחמיה גייט פיילן אן אפיעל, זיי מאכן זייער שטיל ווייל זיי ווילן נישט מ'זאל שטערן, און די אפיעל גייט געבויעט זיין אז די דזשאדזש האט נישט אריינגעלאזט איינע פון די וויטנעסעס וואס ער האט געוואלט זאגן אז ס'איז שקר די גאנצע מעשה, מ'האט אים אונטערגעשטעלט אויף דעם. עניוועי. ס'איז אלץ שטותים מיט הבלים ווייל ס'איז דא פיקטשערס און ווידיאוס פון דעם וויטנעס און חוץ פון דעם דעמאלטס האט מען צוגעזאגט דעם וויטנעס אפאר טאלער היינט קענסטו אים נישט צוזאגן ער איז זייער אן עסטעבלישט מענטש ער איז היינט א א פאליס אפיסער ער איז זייער וועל עסטעבלישט און ער גייט זיך נישט לאזן פון די סאטמארע באלאוניס חוץ פון דעם דארף ער אייביג מורא האבן אז אפשר אויב מ'זאל אים ריקארדן ווי ער נעמט געלט וועט ער נאך גיין זיצן נו ער קען נישט זאגן אז ס'איז געווען א ליגנט ווייל דעמאלטס קען ער אליינס וועט מען אים מסתם לייגן אין דזשעיל עניוועי. ס'איז זייער נאך פארפלאנטערט נאר גארנישט ס'איז דא לופהאולס. דער אמת איז איך האלט אז ווען נחמיה פרעגט מיך וואס צו טון ווייל ער האט געזאגט ער וויל מאכן אן אפיעל ווייל די מיידל איז א שיקסע דעטס אלל ס'וואלט דאך גענוג א ריזן געווען אייביג געווען סאו דו דארפסט אים גיין זאגן ווייל א גאנצע מעשה אז מ'האט נישט אריינגעלאזט עפעס איינעם צו זאגן עדות פארשטייסטו און נאכדעם דו ווייסט וואס מ'האט נישט אריינגעלאזט צו זאגן איינעם עדות איך ווייס דאך וואס ס'איז געווען אין ביהיינד די סינס ווייל מ'האט געזאגט אויב אזוי גייט מען אריינלאזן די ברעידי לאו אז אפילו מען קען נישט נוצען טעסטעמאני פון מענטשען וואס זענען אריבער דעם סטעטשוט אוו לימיטעישען, ווייל מען האט געוואלט אהינשטעלן זיבן עדות פון פרויען וואס זיי זאגן ער האט זיי געפאטשקעט. סאו, עניוועי, זיין ווייב הער איך איז שוין קאנווינסט אז ס'איז אמת, אזוי ווי ברוך מרדכי'ס ווייב איז געווארן קאנווינסט, זי האט דאך געשריגן גאנצע צייט ס'איז נישט אמת. נאר איך הער זאגן, איך נעם דיסקלעימערס אויף אלעם, אז די קינדער האבן געזאגט מאמע דו גייסט איבערלאזן יעצט דעם טאטן, וועסטו נישט קריגן א פעני. זי האט געמוזט נאכוויידלען, געמוזט זיך ציען אין טאהש זאל קענען פארן וויזיטן דארטן אין די פריזן, אבער היינט דארף זי נישט זיין קאנווינסט אז ס'איז אמת, ווייל ברוך מרדכי אליינס האט זיך דאך מודה געווען אכט מאל, יעדעס מאל האט ער געפאלן אויף די נאז און געזאגט ס'איז אמת. יעצט דער סרולי רובינשטיין איז געשטאנען אונטן אין קאורט האט מיך געטראפן און ער האט געשריגן אויף מיר, נאכדעם האט ער געשריגן אויף מיר אויבן, אין פראנט פונעם דזשאדזש און ס'איז אלעס ריקארדעד אויף פעיפּער, ס'איז אלעס אין זיין פייל אז איך רבי ראזנבערג איך רודף אים, יעצט שיקט ער ארויס טוויט פאר די גאנצע שטאט און אין די טוויט שטייט דארטן אז זיין טאטע האט אים צוגעגנבעט א האלב מיליאן דאלער, יעצט סרולי דו געדענקסט איך האב דיר דאס געזאגט דיין טאטע וועט דאס טון? כ'האב דיר געזאגט דיין טאטע איז זייער שרוד און זייער קלוג און ער האט אסאך. א זייער א שלעכטן נאמען אין ביזנעס, און ער גייט דיר נישט געבן א פעני, עט די ענד אוו די דעי גייסטו פלאצן, דו האסט רייך געמאכט דיין טאטן, דער טאטע וואס האט דיך קיינמאל נישט אנגענומען זיך פאר דיר, און דער טאטע וואס האט דיך געלאזט גיין דאון די דרעין, און נאכדעם וועט ער נאך ווערן דער גרויסער עושר, וועל, כ'האב דיר געזאגט דאס וועט געשען. שרייבט ער יעצט אריין סרולי אין טוויט, צו ס'איז דא עפעס א לויער אומזינסט וואס ס'זאל אננעמען דעם קעיס, קענסט נישט אננעמען דעם קעיס ווייל דיין טאטע איז געווען גענוג קלוג, ער האט געזאגט אז דו ביסט אויף דראגס און ער האט מורא און ער וועט דיר געבן א דאג זאל מיט דיר מיטגיין, און ביז דעמאלטס וועט ער דיר נישט געבן גארנישט. נאר איך וויל דיר עפעס זאגן סרולי, איך האב נאך א אינטערעסאנטע פראפאוזעל דיר צו זאגן אז דיין טאטע האט אויך נישט די געלט. ווייל ס'האט געהייסן מ'געט קודם נאר צען פראצענט וואס דאס איז אכציג טויזענט דאלער פון די אכט הונדערט און פופציג, און נאכדעם האבן שוין די לעבאוויטשעס וואנס דיין זון האט וויטדראוד די קעיס און ער האט נישט געוואלט קומען נאכאמאל טעסטיפייען האבן שוין די לעבאוויטשעס נישט מורא פאר דיר, זיי גייען שוין מאכן אלעס אז מ'זאל סטאפן דאס געלט, ווייל ווי שרוד און ווי קלוג דיין טאטע איז זענען זיי נאך שרודער און נאך קלוגער און זיי האבן גענוג געלט זיך צו שלאגן, סאו דאונט פיל בעד אבאוט איט, איך האלט אז. דיין טאטע האט אויך נישט דאס געלט אפשר האט ער אכציג ס'האט געהייסן מען געט קודם צען פראצענט און אויף דעם אלעם נעם איך דיסקלעימער סאו למעשה אזוי זעהט עס אויס אז מען טרייט אונטערצוברעכן א מלחמה קעגן פעדאפיילס. סאו צוריק צו קומען דא זאגט דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו אין. דיין זון, אז דו וועסט מעמיד זיין דעם נסיון, וועל איך וויסן אז אלע ניין זענען געווען אמת'דיג אז דו האסט מעמיד געווען, טאמער וועסטו דאס נישט מעמיד זיין, דעמט איז די אלע ניין גארנישט ווערט, בעט אים דער אייבערשטער טו מיר א טובה, זיי מעמיד בנסיון. און דאס דארף מען וויסן, מענטשן הייבן צו טשעפען און משפחה משפחה, דער אייבערשטער פירט די וועלט, עס האבן ארגערע מענטשן און גרעסערע פארברעכערס געטון שידוכים, ברוך מרדכי האט געטון שידוכים ווען ער איז געווען אינדייטעד, נחמיה טוט שידוכים, ער מאכט חתונה. און אז דער אייבערשטער קען זיי צושיקן, קען ער מיר אויך צושיקן, איי פארוואס האט ער נאכנישט געטון? ס'איז דא מסתם זאכן וואס זיי האלטן אויף און ס'מוז נישט האבן גארנישט צו טון מיטן האטליין, נאר די רבנים זאלן זיך דאס נישט נעמען פאר א ישועה אז זיי וועט דער אייבערשטער נישט שטראפן פאר דעם, פארוואס זיי האבן אונטערגעשריבן. נא נא נא נא, זיי וועלן באצאלן א ביטערע פרייז, ס'איז אזוי ווי פרעה, פרעה האט אויך לכאורה געטון דעם רצון השם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, און פון דעסטוועגן דאך האט ער געכאפט מכות, פארוואס? אדער ווי די ספרים זאגן ווייל ער האט עס ענדזשויט, אדער ווייל ער האט געשטראפט און געשלאגן מער וויפיל ער האט געמעגט, ער האט עס נישט געטון ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט, ער האט עס געטון ווייל ער האט פיינט געהאט אידן. ס'איז דא אסאך בחינות, אבער למעשה כאטשיג ער האט געטון דעם רצון השם, מען האט געפייניגט די אידן וואס דאס איז געווען די רצון השם אז די אידן זאלן זיך אויסלייטערן אין מצרים, פון דעסטוועגן דאך האט ער געמוזט באצאלן א פרייז, און ס'איז די זעלבע דא אויכעט, די רבנים זאלן וויסן, זיי וואס האבן אונטערגעשריבן און זיי האבן פראבירט אונטערצוברענגען א מענטש, פאר דעם וועלן זיי באצאלן, און אסאך באצאלן שוין און זיי קאלן אפ, און זיי ס'אינטערעסירט מיך נישט, כ'האב זיי געזאגט יעדער, און דו האסט דעם אפשען, קענסט ארויס געבן א בריוו, מ'וועט עס נישט וועלן אננעמען איד און בלאט, שטעל עס ארויס ביי דיר אין בית מדרש, נישט ווארט ס'זאל זיין דריי רבנים, אבער למעשה נישט זיי שלאגן מיך, די אייבערשטער שטראפט מיך פאר זאכן וואס איך דארף פאר מיין תיקון הנפש. און פאר דעם תיקון הנפש פון די משפחה. סא דאס דארף מען אונז אנלערנען פון אברהם אבינו, נישט מען געט א י אוועק פון און מען שרייט איך בין פון זרע אברהם, איך בין אברהם ויצחק ויעקב, און בעט דעם אייבערשטן וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם, הע, אז ס'איז נישט דא קיין בני בניהם וועט נישט זיין קיין גואל חלילה, הערטס אויף מיט די מעשה'ס, רעדטס ענק נישט איין נארישקייטן. מען מוז אויסראטן ביי אונז די דריי שלש חמורות עבודה זרה שפיכות דמים און גילוי עריות, און מען מוז אנהייבן צו האלטן שבת, טהרת המשפחה, לייגן תפילין, די אלע זאכן אברהם אבינו האט אפילו אן עירוב תבשילין מקיים געווען, און דאס יאר איז עס זייער פאסיג ווייל דאס יאר האט מען געדארפט מאכן דריי מאל אן עירוב תבשילין, פאר ראש השנה און צוויי מאל פאר סוכות, איינמאל פאר די ערשטע טעג און איינמאל פאר די צווייטע טעג. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל וועגן די פרשה פון די וואך, אבער יעצט וויל איך צוקומען אביסל מער צו וואס מען דארף טון וועגן די פעדאפיילס און וואס מען דארף טון צו סעיפגארטן די קאמיוניטי. ס'איז געווען די וואך אין מאנסי א אזכרה פאר דעם דזשאו דיענדזשעלאו. יואל דייטש, ס'איז צוזאמגעקומען זיינע ידידים און געליטענע, מ'האט געמאכט ביי זיין קבר, האט מען ארומגענומען מיט לעכט, שיין ארומגענומען, יעדער האט אנגעצינדן א לעכט, און ווער ס'איז אלץ דארט געווען קענעך נישט זאגן, ווייל זיי האבן געבעטן ס'זאל נישט זיין קיין ווידיאוס מיט קיין טעיפס, ווייל מענטשן האבן זיך ארויסגעגעבן ענאנעמעסלי, און כ'האב באלד רעדן דערפון, איז למעשה האט מען דארטן געזאגט א קל מלא מיט א קדיש. דער וואס האט געזאגט דעם קדיש האט געזאגט א היימישן קדיש, ער האט געזאגט ער קען עס אויסנווענדיג, איך וויל ענק זאגן איך בין נאכדעם צוגעגאנגען איך האב אים געפרעגט ווער ער איז, אזא זאפטיגן היימישן אידיש מיט לשון קודש, אויכעט נעבעך א צובראכענע נשמה, איך וויל נישט זאגן יעצט קיין נעמען, דער סוף איז געווען ס'איז געווען זייער עמאושענעל, ס'איז געווען זייער הארץ רייסנדיג, פון דארט איז מען געפארן. צו די דזשואיש קאמיוניטי סענטער, JCC, אין וועסט נייעק. דארט האט מען געדינגען א גרויסן צימער, ס'איז געווען א פילע זאל מיט מענטשן, וואו יעדער איז געזעסן, מ'איז געזעסן אין א רינגעלע, און מ'האט אנגעהויבן צו רעדן, און אבי ס'איז געווען צו רעדן, האב איך געזאגט אזוי, איך האב עס געזאגט אויף ענגליש, אבער כ'וועל עס זאגן אויף אידיש, מ'זאל זיך נישט געקענט אויפכאפן און כ'וועל ענק זאגן דעם געדאנק, כ'האב זיי געזאגט, ס'איז געווען א גרויסער זינגער, ער האט געמאכט שיינע סאנגס, און ער האט אויך געמאכט. מעשות וואס ער האט ארויף געלייגט אויף די ניגונים, ער הייסט שלמה קארלבאך, איינע פון זיינע שיינע מעשות גייט אזוי, ס'איז געווען אין ניינטין סעווענטי פייוו איז געווען די מלחמה פון יום כיפור, ס'איז געווען זייער א אנגעצויגענע מלחמה ווייל ס'האט כמעט געהאלטן אז מדינת ישראל ווערט צושפאלטענט אויף צוויי, ס'איז שיער געהאלטן אין פארלירן די מלחמה, ענדליך ס'איז געווען אזוי, א טענק, אין א טענק פארן פיר מענטשן, איז געווען צוויי מענטשן זיי זענען אויפגעוואקסן איך ווייס אין תל אביב צו ווי, נאכדעם איז געווען אנדערע צוויי מענטשן איינער איז געווען אויפגעוואקסן א פרייען קיבוץ ער האט אינגאנצן נישט געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און דער אנדערער איז געווען א פון בני ברק א פרומער, עניוועי זיי זענען ארויסגעפארן אין די מדבר מצרים מיט א טענק דורכצופארן די גאנצע מדבר איינצונעמען, איצט דער איד דער פרומער וואס איז געקומען א נץ החמה.

ס'איז געקומען דער נץ החמה, איז געגאנגען דער איד ווידער שפרינגט ארויס, טלית און תפילין, ער נעמט זיך שרייען שמע ישראל, און ער דאווענט, ער איז אבער געווען צען פופצן פיס אוועק פון די טענק, ווייל ער האט זיך געשטעלט אביסל אין די זייט, עניוועי, דער פרייער האט דאס געזען. האט ער געקלערט, איך גיי אים דער'הרג'ענען, ער איז א משוגענער, איך גיי אים ארויפפארן, ער האט גענומען דעם טענק, ער האט עס געדרייט טארדס אים, און ער האט אים געוואלט איבערפארן אויף טויט, די מינוט ווי ער איז זיך געפארן צען פופצן פיס טארדס אים, האט געפלאצט אין די בעק פון די טענק א גרויסע באמבע, האט ער דאך געזען אז דער אייבישטער איז דא מיט אונז אין טענק, ער איז אזוי מורא'דיג נתפעל געווארן, סאו האט ער געטשעינדזשט זיין עטיטוד, און יו נאו, הי. דידנט וואנט ענימאר טו הארם דעם מענטש. עניוועי, צוויי דריי טעג שפעטער איז די מלחמה געווארן שטערקער און שטערקער, און ער איז ארויס פון די טענק פייטן מיט די גאן, און א בולעט האט געכאפט דעם מענטש וואס ער פלעגט שרייען שמע ישראל, געכאפט און ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר. די מינוט ווען ער איז אראפגעפאלן אויף די פלאר האט אים אנגעהויבן צו בלוטן, און דער מענטש וואס האט גארנישט געוואוסט פון אידישקייט איז ארויפגעפאלן, ער האט אים געזאגט, אוי וואלט איך געוואלט שטארבן שטאטס דיר, איך וואלט גערן גענומען די קויל, איך וויל פאר דיר שטארבן. זאגט ער, מיין לעבן האט נישט קיין שום מינינג, איך האב גארנישט געטון קיינמאל, איך האב נישט געוואוסט אפילו אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אבער דיין לעבן, איז מורא'דיג מינינגפול, דו דאווענסט, דו לערנסט, דו שטעלסט זיך אפ אינמיטן א מלחמה אנצוטון טלית און תפילין, אוי ווען איך קען שטארבן שטאטס דיר וואלט איך עס געטון, רופט זיך אן דער סאלדאט דער ערליכער און ער זאגט אים אזוי, ווי לאנג איך האב געלעבט האט דער אייבערשטער געוואלט איך זאל שרייען שמע ישראל, היינט אז ער נעמט מיך צו, איז דיין אבליגעישן אז דו זאלסט ווייטער שרייען שמע ישראל, זאג נישט אז דיין לייף, דיין לייף איז מינינגלעס, ס'איז מינינגפול. דו וועסט אנהייבן היינט צו שרייען שמע ישראל, דער מענטש איז געשטארבן, און יענער איד נאך די מלחמה, דער סאלדזשער, האט געעפנט א גאנצן ארגאניזעישן אין זיין קיבוץ אז מען זאל זאגן שמע ישראל, מען זאל וויסן אז ס'איז דא א באשעפער, מען האט גארנישט גערעדט פון באשעפער, און היינט איז ער איינער פון די גרויסע מאוומענטס אין ארץ ישראל, האב איך געזאגט פאר דעם עולם, רבותי. ס'איז געשטארבן דא איינער וואס זיין לעבן איז געווען פארביטערט ווייל מ'האט אים מאלעסטעט ביי די זיבן יאר. ס'איז נאר א מחלוקת ווער ס'האט עס ביי אים עס געטוהן, צו דער פאיע רב, צו ס'האט עס געטוהן דעם פאיע רב'ס ברודער דער סוקולענער, אדער צו אזוי ווי דער אודווארער רב זאגט אז ס'איז געווען אן אנדערער און ער ווייסט, צו ווי דער אנדערער רב עס איז קאלט אנאנימעס און ער ווייסט, אינטערעסאנט אז יעדער ווייסט. למעשה אבער, דאס אינגל איז געשטארבן אין וועין. נישט איבערגעלאזט גארנישט, ער האט געשריבן די לעצטע פאר חדשים אז ער וויל איבערלאזן א פעמילי, ער בענקט נאך א פעמילי, באט נאו, הי דידנט ליעוו עניטינג ביהיינד, האב איך געזאגט רבותי, ער האט געליטן אין פעין און ער איז ארויסגעקומען, ער האט זיך נישט געשעמט דריי יאר צוריק אין ניו דזשערסי ארויסצוקומען אין א בית מדרש, ער האט זיך נישט געשעמט ארום גיין רעדן פון זיין ווייטאג, יעצט אז ער איז געשטארבן, דארף מיר אונז ווייטער שרייען און רעדן פון דעם ווייטאג, ביז איין מאל עט קומען א צייט ווען דער עולם עט מיטארבעטן אז מען זאל דעם מגיפה, דעם נגע אוועק נעמען פון כלל ישראל. דער עולם האט גענומען טישוס, מען האט ארום געטראגן, ארום געפעסט די טישוס, יעדער האט געוויינט, ס'איז געווען זייער טאטשי און זייער הארט ברעיקינג, כ'האב אויך געזאגט אז. ס'מוז עפעס זיין א מורא'דיגע זאך די מלחמה קעגן פעדעפיילס, ווייל די גוים, די קעטליקס, און די מוסלימס, יעדער ארבעט שוין מיט מיט זייערע מענטשן, זענען שוין מודה ס'איז געשען, און זענען ברוגז פארוואס ס'געשעהט, אבער לאידך גיסא ביי אונז, ווערט אלעס נאך באהאלטן, מען איז נאך דא צו שעלן מיליאנס אוו דאלערס ארויס צו שעלן אבי מען זאל בעקן דעם חזיר דעם מנוול, און וואס האסטו דערפון, דיינע קינדער זענען דאך אויך אין דזשעפערדי. און דאס קערט קיינער נישט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז אזא מין קליפה געווארן, אנבעליוועבל. כ'האב אויך געזאגט מען מוז מאכן א וועבסייט. אין די גאנצע וועלט, אדער עט ליעסט אין גאנץ אמעריקע, און עט ליעסט פאר די דזשואיש פיפל, אז טאמער איינער האט זיך גענומען דאס לעבן זאל מען אים ארויפלייגן, מען זאל באשרייבן זיין היסטערי וויאזוי עס האט זיך אנגעהויבן, און ווער דער רוצח און דער נואף איז. ס'איז זייער וויכטיג. און די חברה האבן עס אויסגעהערט, און איינער האט זיך אנגערופן, ער איז אין קאמיוניקעישאנס און ער גייט דאס טון. און אויך. כ'האב זיי געזאגט אין אמת'ן וואלט מען געדארפט מאכן אז די אלע וואס זיי נעמען זיך דאס לעבן נעבעך אזוי וואלט מען געדארפט מאכן איין בית החיים פאר זיי אלע אז ווען ס'קומט צו רעדן פון דעם סאבדזשעקט זענען זיי נישט צעווארפן זה בכה וזה בכה ווייל דעמאלטס זעהט מען אז ס'איז אמת טאמער דארטן אפאר טויזענט מענטשן עט דער עולם אנהייבן זיך אויפצווועקן נאר וואס דאס איז א זאך וואס יעדער האט אנדערע בעליווס און חוץ פון דעם דער נפטר דא דער האט איבערגעלאזט אז מ'זאל אים גאר פארברענען און ווארפן א שטויב סאו דאס וועט נישט ארבעטן אבער מען זאל געבן א בריעף היסטערי פון די אלע מען זאל אנהייבן צו זעהן וואס דא גייט פאר. זיין טאטע איז נישט געזעסן שבעה א שייגעץ א רשע איינער האט מיר געזאגט ער האט אפגעקאלט דעם סטייפלער צו מען מעג זיצן שבעה נאך אים צו מען דארף זיצן שבעה האט דער סטייפלער געפרעגט וואס האט ער געטון זאגט מען ער איז געווען א מחלל שבת האט דער סטייפלער געזאגט אזוי ווען איינער איז א מחלל שבת אליינס מוז מען נאך זיצן נאך אים שבעה, ווייל היינט זאגט ער די וועלט איז אזוי פארזינקען אין חילול שבת און אין יעדע משפחה איז דא ווער ס'מחלל שבת איז זייער שווער היינט איז אז אפילו ער איז געווען נישט קיין שומר שבת דארף מען נאך זיצן שבעה ווען דארף מען נישט זיצן שבעה ווען ער איז געווען אן אפיקורס א כופר נו אפיקורס און א כופר איז ער נישט געווען ווייל מ'האט זיך נישט געלערנט און ביי די זיבן האט מען אים מטמא געווען האט ער דאך נישט געוויסט אינגאנצן אז ס'איז דא א באשעפער איז דאך נישט שייך געווען ער זאל כופר זיין חלילה אין באשעפער. האט ער געזאגט מען דארף רואיג זיצן שבעה, דעם טאטן האט עס האנטן א גאנץ לעבן, ער האט געוואלט ארויסגיין פון די שבעה, ער זאל נישט זיצן, כדי יעדער זאל אים נישט קומען באנעבעכן, און אזוי האלט מען ביסטו א פערד, דו אינאיינעם מיט ישראל דוד הארפענעס און מיט דעם שטיינמעץ, באט עניוועי האב איך געזאגט מען דארף מען דארף זיך ארגענעזירן, ס'איז א מלחמה. נאכדעם האב איך זיי געזאגט איך האלט מ'דארף מאכן אן ארגענעזעישן אינאיינעם מיט די קעטליקס און אינאיינעם מיט די מאזלעמס זיי ליידן אויף די זעלבע פלעיג די זעלבע מגפה אזוי ווי איבאולא די גאנצע וועלט נעמט זיך יעצט צוזאם ס'נישטא איך נעם מיך יא צוזאם דו נישט יעדער ליידט דערפון מוז מען זיך צאמנעמען די זעלבע דא אויכעט מ'דארף זיך צאמנעמען מיט זיי. האבן זיך אפאר אידן אנגערופן וואס דו האסט נישט גענוג פראבלעמען ביי אידן דארפסט נאך אנהייבן צו האבן די קאטוילישע פראבלעמען האב איך מסביר געווען אונז זעמער שוואך אונז זעמער ווייניג און די פאר אידן וואס אונז זעמער זעמער צעספליטעט אויף אזויפיל פרעגמענטס יעדע חסידות איז אן עקסטערע משוגעת יעדע ליטווישע מאוומענט איז אן עקסטערע משוגעת אין ארץ ישראל שלאגן זיי זיך דארטן ארום זיי רופן דעם אויערבאך דעם זקן ממרא איז געקומען יעצט דער גרויסער לעיקוואודער מלכיאל איז געקומען דארטן אויף ארץ ישראל מ'האט אים נישט אריינגעלאזט צום סטייפלער, מ'האט אים נישט אריינגעלאזט צו הרב שטיינמאן, ער איז געגאנגען עפעס איינמאל פארטאגס דאווענען ער זאל אים כאפן און זאגן האלאו און ער האט אנגעטראגן אז בחורים זאלן נישט טוהן קיין שידוכים און ווער ס'קומט נישט אהיים ביז צוויי און צוואַנציק, דו חזיר דו, דו האסט דאך צוויי ווייבער און ביסט נאך אלץ נישט צופרידן, דו האסט דאך איבערגעלאזט א ווייב אן עגונה האסט אונטערגעשריבן דו וועסט קיינמאל נישט פארן אויף חוץ לארץ אפילו צו זיין ראש ישיבה. סאו וואס איז יעצט געווארן? יעצט מעג מען? פארוואס? דו מעגסט האבן צוויי ווייבער און די לעיקוואדער בחור טאר נישט האבן? און איינער קומט אריין אין לעיקוואד אין ישיבה מוז אונטערשרייבן ביז זעקס חדשים ווערט ער נישט קיין חתן? דו ביסט מיר נאך פרומער ווי, דו ביסט א רשע א גס רוח א שייגעץ א לאו לייף א געלט מאכער ענד דעטס אלל יו אר. עניוועי, האב איך זיי געזאגט דארטן, אידן זענען זייער צוטיילט, און אונז האמיר נישט, אונז קען מען זיך נישט צוזאמען נעמען. אין איראן איז נישט דא א פרא איזריעל מאוומענט, אבער ביי אונז אידן איז דא א פרא. עראב מאוומענט, פראו איראן, ס'איז אנבעליוועבל, צווישנצייט מוז מען ארבעטן מיט יעדן אינאיינעם. עניוועי זאל מען עס אנהויבן צו פארשטיין, איך וויל שוין לאנג, איך ארבעט שוין א לאנגע צייט מיט סנעפ זאלן אונז אויך העלפן, זיי זענען סערווייווערס אגענסט פריסטס, און וואס איז מיט אונז סערווייווערס פון די דזשואיש פיפל, אונז האמער אפאר משוגענע חברה, און אונז האמער אריינגעברענגט דא א טאמסען, מען האט אים גראד אפגעכשר'ט מיט געלט, כאטשיג מען האט געלאכט פון אים, און ער האט געזען העי, איי מייט עז וועל גאו וויט די סטריעם. און ער לאזט יעדן וואקן, און יעצט איז ער ביזי אלעס זאל ווערן א העיט קריים, אז שניצלער האט געגאסן אויף מיר בלוט דאס איז געווען א לאוו קריים, נאר אז איינער האט נאכגעשריגן פאר איינעם אז ער איז א פעגעט און ער איז געי, דאס איז געווארן א העיט קריים, וואו די וועלט איז געווארן זייער נידריג, אז אונז קען מען שוין דאס נישט זאגן זעמער אויף צרות, און ער וויל מאכן אלעס א העיט קריים, ער וויל אראפגיין אין די היסטערי. אזוי ווי זייערע גרויסע פירערס מארטין לוטער קינג וכדומה אבער ער קען נישט ווייל סאיז א ביג פראבלעם ער איז קאראפטעט פון קאפ ביז פיס און די סאטמארע חברה האבן אים נאך געגעבן אזא שטופ אזוי ווי דער אין מאנסי האט געגעבן א שטופ פארן מעיאר סאיז אויך געווען אן עפריקען אמעריקען ער איז געגאנגען ער האט געגנבעט פון א באנק אפאר הונדערט מיליאן דאלער ער האט זיך געוואלט פארגיטיגן איז ער געגאנגען צו די fbi האט ער ארויסגעגעבן די מעיאר זי איז געווען א וואוילע זי האט געטוהן טובות נו זי האט גענומען אפאר טאלער ווער נעמט נישט טאמפסאן האט נישט גענומען אונטער געלט. נעם א דיסקלעימער ווייל איך בין נישט דארט געווען אבער איך בין זיכער הי דידענט טשעינדזש פון אזא שנאה צו אזא ליבע. באט עניוועי האב איך זיי געזאגט אונז מוז מיר ארבעטן אינאיינעם און יעדער וואס האט קאנעקשאנס מוז צוהעלפן צו דעם און זיי הייבן אן דאס צו פארשטיין. און נאכדעם האב איך זיי געזאגט נאך א זאך אז מ'דארף. האבן העלפ פאר די מענטשן. די טאטע האט אים ארויסגעקאפעט ווי א הונט. דארטן איז געזעסן צענדליגע וויקטימס וואס די טאטעס האבן זיי ווייטער געמענטארט און נישט עבענדענד. איך וויל נישט זאגן קיין נעמען. איינער די מאמע האט זיך פארמוסר נפש געווען, זי איז געגאנגען מיט סאטמארע מלחמה, און וואס איז געווען דער סוף? ער האט פיין חתונה געהאט, זיך אפגעשניטן די גרויסע האר, ער זעט אויס היינט ווי א מענטש. דער טאטע שעפט פון אים נחת, זיין טאטע. אבער דער טאטע איז א חיה, דער טאטע האט אים נישט געוואלט בעקען, די מאמע האט אים יא געבעקט, זי האט געזאגט איך וויל נישט מיין קינד פארפאלן. און נאכדעם איז געווען דארט נאך איינער, וואס זיי האבן אויך זייער גוט חתונה געהאט, און צו מיין סורפרייז האב איך געזען זיי היטן אפילו אפ טהרת המשפחה, איך האב געזען ווען ער האט איר עפעס געגעבן, האט ער עס ארויפגעלייגט אויפן טיש און זי האט עס גענומען פונעם טיש, איי וואס ממש שאקט און פאזלד. די האבן אונז ארויסגעווארפן פון אונזער קאמיוניטי ביידע, סיי דעם אינגל און סיי די מיידל. האב איך זיי געזאגט מען דארף אנהייבן צו טון, מען קען נישט לאזן די קינדער פארפאלן גיין, איטס נאט דעיר פאולט, ענד אפילו ווען ס'איז יא זייער פאולט, ווען דער אייבערשטער געבט פאר עלטערן קינדער דארף דער מענטש וויסן דער אייבערשטער האט דיר עס געגעבן מיט א ריזן ווייל ער האלט אז דו קענסט אויפברענגען דאס קינד, ווען נישט געט ער עס פאר אן אנדערן, ענד איף יו וואנט טו קאפ אויט פראם יור דזשאב, איטס איזי טו סעי, ער איז געווארן א שייגעץ. האט זיך אנגערופן דארט איינער פון די גאר גרויסע עסקנים, האט ער געזאגט אזוי, ער האט שוין יעצט אריין געלייגט זיבן אכט חדשים גרויס געלט, מען רעדט פון פופציג זעכציג טויזנט דאלאר פער מאנט, און ער האט נאך נישט וואס צו ווייזן, נאר ער האט מענטשן, מולטי מיליאנערן, וואס זיי בעקן אים, ווייל זיי האלטן אז וואס מען טוט איז זייער וויכטיג, און ער זאגט ביז אפאר חדשים גייט מען האבן אן אפיס, אזוי ווי ס'דא, איר ווייסט מען האט היינט די אינשורענס קארטלעך. ס'איז דא א נעטווארק, קענסט גיין צו די דאקטוירים, גייט מען האבן א נעטווארק פון סייקאלעדזשיסט, סייקייעטריסטס, וואס די חברה וועלן אדער געבן פאר ביליג, אדער זיי וועלן גאנץ נישט נעמען געלט דארטן ווי ס'איז נישט דא, אדער ווען יענער האט אינשורענס וועלן זיי עס קאלעקטן פון די אינשורענס, און דאס העט זיין ריפערלס נאר פאר טשיילד מאלעסטינג, אביוזד קינדער, בחורים אינגעלייט. דאס איז א מורא'דיגע זאך ווען דאס קומט ארויס, דאס איז וואס איך שריי אלע יארן, מען מוז האבן אן אפיס, ווי ניד אן אפיס א קינד זאל קענען אריינגיין מאכן א קאמפלעינט, נו ברוך השם אז מען טוט, ס'רוקט זיך זייער שיין פארווארד ברוך השם, זיי זאלן זיך האלטן מיט טאמפסאנען, און אונז מיר דערווייל זען אז דער עולם זאל נישט טאטשן קיינעם, און נאכדעם ווען מען וועט זיין גענוג שטארק אונז פייט מיר אים אויכעט, אונז פייט מיר אים מיט די גאוו. דורך די גאווערמענט אויס. אונז וויל מיר אן עקספלענעישן פאר אלע זיינע קרומע פאליסיס. איך פארשטיי נחום ראזענבערג האט מען געדארפט אפווישן פון וועג, אבער פארוואס האט מען געלאזט פריד, יאסעלע פריד האט אויסגעהאקט אן אויג פאר מיסטער פעטערסאן וואס ער איז עפריקען אמעריקען. דו האסט דאך זיי געוואלט שיצן, ס'איז דאך דיינע ברידער. יעצט איז דא נאך א געשיסעריי, ס'איז געווען נאך א געשיסעריי אין א פארק אין ברוקלין, ס'איז יעדן טאג דא כמעט, יעדן טאג שיסעריי, מ'זעהט, וואנס דעי סי אז ס'איז לויז די די עי'ס אפיס, טוט מען וואס מען וויל. און איך פרעג איין זאך פון די גאווערמענט, איך האלט אין איין פרעגן, איך בין שוין מוחל, נחום ראזענבערגן האט מען שוין באליידיגט בא'עוול'ט, ס'הייסט נישט קיין העיט קריים נאר א לאוו קריים, וואס מ'איז מיר נאכגעלאפן און מ'לויפט מיר נאך נאך און אלע קארן ווילן מיך אראפפארן, דאס איז אלס לאוו קריימס, איך פארשטיי דאס. אבער שטארק איז דאך שוין זיכער געווען א העיט קריים, איי מ'האט אים אריינגענומען, מ'האט אים געוואלט באקסן, מ'האט געמיינט ער איז א פאנטשינג בעג, עטס זאלטס אויפהערן מיט די גארביטש מ'וועט ארבעטן ביז ס'וועט ארויסקומען. ס'האט געדוירט צוואנציג יאר חצקל שמש'נס רוצח זאל ארויסקומען אז ס'איז נישט געווען, ס'וועט דוירן צוואנציג יאר אויב כ'וועל נאך דא זיין איז גוט און ווען נישט וועלן אנדערע עס פירן, אונז קעמער נישט האבן מער אזא קאראפטעד פאליסי. עטס האטס אפאר טאלער? מיינט עטס עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס? סאו דאס איז געווען בעיסיקלי די דרשה וואס כ'האב זיי מסביר געווען א חילוק ווען מענטשן ווערן ארויסגעווארפן און עבענדענט, צו ווען מ'שטייט מיט זיי מיט. עניוועי ס'ארומגעגאנגען די באקסעס. פון טישוס, מענטשן האבן זיך געוויינט דארטן, נאכדעם האט יעדער געזאגט זיין מעשה ווער ס'האט געוואלט רעדן, און זעמיר געווען זייער זייער נתפעל. ס'איז געווען אסאך פון אונזערע וואס כ'האב נישט געגלייבט, זיי האבן שוין אויסגעזען אזוי ווי זענען שוין זעקס דורות פארטא ריקענס, מיט טאטוס מיט אלעם, און יעדער האט זיך אנגעהויבן צו עקספאוזן אביסל אז אלעס איז געקומען נאר וועגן דעם, ווייל מען האט אונז מאלעסטעד, סעקשועלי אביוזד, איינער האט דערציילט ווי דער מלמד האט אים אביוזד, דער צווייטער האט דערציילט ווי אן עלטערע בחור האט אים אביוזד, דער דריטער האט דערציילט ווי אין די מקווה האט מען אים אביוזד, ס'ממש איז א שרעק. עניוועי, דאס איז געווען מיין ספיטש, ס'האט געדויערט לאנג אביסל, ס'האט געדויערט מסתם דרײַסיק פינף און דרײַסיק מינוט, און נאכדעם האבן אנדערע אויך גערעדט, יעדער האט זיך אויסגערעדט זיין הארץ, דארט איז געווען איינער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, מיר האבן נישט געשמועסט, מען זאגט נישט קיין נעמען פון די ווער ס'איז דארט געווען, ער איז געווען מיט זיין ווייב, זיין ווייב האט אריין גענומען דעם דזשאו דיענדזשעלא נאכדעם וואס ער האט געזאגט די דרשה אין דעם שול, און זי האט אים געהאלטן אינדערהיים, זי האט אים געמאכט ער זאל זיך טרעפן א דזשאב, זי האט געמאכט אז ער טאר נישט האבן קיין דראגס ביי זיך אין שטוב, ער טאר נישט טרינקען, זי האט געסעט רולס, און זי זאגט ער האט אלעס געפאלגט, ביז נאכדעם האט ער געוואלט גיין עפעס איך ווייס וועגן אנדערע זאכן סיבות וואס ער האט געהאט האט ער געוואלט אוועקגיין, די אלע מענטשן. אז מען סעט פאר זיי רולס און זיי פילן מען קערט פאר זיי קען מען זיי געווינען. עניוועי, איר מאן האט ווידער איבערגעזאגט א זאך וואס ער האט שוין געזאגט אמאל, ער איז געווארן מאלעסטעד און ער האט איינגעזעצט ווער ס'האט אים מאלעסטעד, האט אים די דזשואיש קאמיוניטי געזאגט אוי דעי נאט גאנע דו שידוכים און אזוי ווייטער, שידוכים דאס איז מיט זיינע קינדער, נו האט זיך אנגעהויבן די זעלבע, האט ער געזאגט איך געדענק עס נאך פאר פינף זעקס יאר צוריק האט ער געזאגט עניבאדי דעט דאזענט וואנט מיי טשילדערען ביקאוז איי דיד. א ווערי קאנסטראקטיוו מאוו, איי דאנט וואנט הים אידער, ביקאוז היז נאט אן די רייט טרעק, ס'איז יעצט נאכאמאל איבערגעזאגט, יא ס'א טו וועי סטריט, יא די חזירים ווילן נישט די ערליכע וואס זיי גייען מסר'ן, וואס זיי זעצן איין פארטיידיגן די קינדער, אבער אונז זוך מיר נישט די חזירים אויך, און שטיי מיר ווייט פון זיי, ס'איז דארטן דא איינער וואס האט זיך אויסגערעדט די הארץ זיין טאטע איז מופיע, מסתם דער חסידישסטער איד פון בארא פארק. עט די ענד אוו די דעי איז זאגט ער אז זיין טאטע האט זיך מיט אים געטשעפעט אלס פינף זעקס זיבן יעריג אינגל ער פלעגט מיט אים גיין אין מקווה און ער האט אים אויסגעטוהן און געטוהן כל דבר אסור די מאמע זאל נישט זעהן סאו איטס א טו וועי סטריט. ס'איז דא דא דער אויש וואס האט זיך יעצט גענומען דאס לעבן האט געזאגט אין זיין הספד האט ער געזאגט אזוי איך וויל זאלסט מיר מוחל זיין כ'האב אלעס געטוהן וואס די רבנים האבן געהייסן. דער רב איז א סייקייטריסט דער רב ווייסט וויאזוי צו נעמען קער פון דיין קינד ער האט אים אמאל איוועליועטעד? דאס אלעס דארפט עטס אנהייבן צו פארשטיין. דאס איז א גרויסער אומגליק צו פרעגן א רב. איך וויל דיר מאכן א דיעל, כ'וועל דיר ווייזן אז דער רב ווייסט נישט וואס ער טוט. לאמיר יעצט אריינגיין צו עני רב און זאגן איך וויל וויסן צו איך זאל קויפן גאלד לאנג צו שארט, אדער געזאלין פאלט יעצט די ס'געפאלט די בערל אונטער אכציג דאלער. זאל איך קויפן לאנג צו שארט? וועסטו זען אז ער ווייסט נישט. פארוואס זאל זיך דיר דאכטן אז ער קען דיר געבן אן עצה על פי תורה וואס ער זאגט צו על פי תורה בשעת ער קען נישט דיין זין? דער הייליגער גר"א טייטשט ובני יששכר יודעי בינה לעתים אז ער ווייסט דער פארשטענד לעתים צו יעדע צייט. דער זעלבער רב פון א פריעריגן דור האט אנדערש געדארפט פסק'נען און אנדערש טון, און א רב פון א היינטיגן דור דארף אויך אנדערש טון. דער הייליגער רבי דער דברי יואל. פלעגט דרש'ענען ביי זיך אין בית מדרש אין סאקמער מען זאל חלילה נישט גיין מיט בייהאר, בייהאר איז וויי האר, און מען זאל חלילה נישט גיין מיט קיין שייטל ווייל ס'איז דא שיטות אז מען טאר נישט מאכן א ברכה און אזוי ווייטער, ווען ער איז געגאנגען אין בית מדרש אין די שול פון סאקמער האט ער פונקט פארקערט געדרש'ענט, רבותי שניידטס ענק אפ די האר און טוטס ענק אן שייטלעך. מיר האט דערציילט א איד ער האט געפרעגט רבי שלמה' לע באבובער ער האט זיך געוואלט משדך זיין מיט א באבובער מיידל און זיי האבן געזאגט ביי זיי גייט מען מיט שייטלען. איז ער אריין צום באבובער רב און געפרעגט וואס הייסט שייטלען, דער דברי חיים איז דאך די גרעסטע לוחם געווען קעגן דעם, זאגט ער אז דו'סט קוקן וויאזוי די ווייבלעך גייען היינט אנגעטון מיט די לאנגע האר, די אייגענע האר, העסטו פארשטיין פארוואס מען דארף אנטון א שייטל, ווייל אזוי פועל איך ביי זיי אז זיי שניידן כאטש אפ די האר. יודעי בינה לעיתים, יעדע צייט דארף מען פארשטיין אנדערש. סאו דו האסט נישט וואס צו פרעגן דעם רב, דער רב קען דיר נישט פסק'ענען, ער מוז קענען עוועליועיטן דיין זון, אין די בעסט קעיס סינעריאו ווען א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט טוט אים עוועליועיטן קענסטו זאגן דאס איז די עוועליועישן און ממילא אקארדינגלי זאל דיר די רב זאגן וואס צו טון. איז ער געגאנגען און געשריגן איך האב געטון אלעס וואס די רבנים האבן געהייסן, ער בעט מחילה. דערווייל איז דאס קינד נישט דא. אפשר גייסטו יעצט פרעגן דעם רב וואס דו זאלסט יעצט טון? און די זעלבע האט געטון דער דער דזשאו דיענדזשעלאו'ס טאטע, ווי דער שמעון לייב יודא דייטש. וואט א שעים וואס ער א קאמיוניטי דא ווערט געפירט. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם, ס'איז נישט די פשט אז יעדער וואס האט א זון אדער א טאכטער וואס ער גליטשט זיך זאל מען אים האלטן אינדערהיים, ניין דאס זאג איך אויך נישט, ער קען קאליע מאכן אנדערע קינדער, בינה לעיתים, מ'דארף פארשטיין וועלכע צייט מ'איז. די פשט איז אדער אז דו באגלייטסט אים, דו רעדסט צו אים, דו קאלסט אים אפ, דו זארגסט זיך אז ער זאל קריגן א דזשאב, דו טוסט פאר אים, פילט ער זיך אז ער איז נישט אבענדענט. איינער פון די רבנים וואס האבן דארט מספיד געווען האבן פארציילט, זיי האבן געדארפט מאכן די לוויה צוויי, מען האט עס געמאכט איינס אז קיינער זאל נישט קומען, פיין, באהאלטן די בושה.
למעשה איז דארטן געווען אפאר מענטשן וואס זענען יא געווען. כ'וויל נישט זאגן די נעמען ווייל אגעין, מעיבי נאט עוועריבאדי איז קאמפארטעבל, האט ער מיר פארציילט כהאי לישנא, איז געקומען דארט א איד פון מאנסי, ער קען אים, ער איז א מאנסיער רב, און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען ביי די ווען מ'האט אים באגראבן, פרעגט ער דעם איד דו ביסט משפחה דא? זאגט ער ניין, פרעגט ער נו פארוואס קומסטו דא מיט אזא התרגשות און דו וויינסט אזוי? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, כ'גיי דיר יעצט פארציילן דעם גאנצן אמת, איך האב א טאכטער, זי האט זיך פונקט אזוי געגליטשט ווי ער, זי האט גארנישט מיט אים, זיי קען אים אפילו נישט, און מיין ווייב האט געזאגט איך גיי מוסר נפש זיין זיך פאר מיין קינד איך גיי זיי נישט אבענדן, און ער האט שוין נישט קיין קליינע קינדער אין שטוב, ער האט שוין נישט קיין מורא געהאט אז זי גייט קאליע מאכן די איבריגע קינדער, און ער האט אריינגעלייגט אין די טאכטער הונדערט טויזענט דאלער צו היילן, און אויך האט ער זיי געהאלטן אין שטוב מיט אלע בזיונות, זי איז געקומען מיט קורצע קליידער און זומער אויסגעשניטן, און אלע שכנים האבן געקוקט, און ער איז געווען די דזשאוק אוו די טאון, אנפארטשענעטלי. למעשה, זיין טאכטער האט חתונה געהאט, זיך געפלאגט דריי אדער פיר יאר, איז ער געקומען דא מיט זיין ווייב, און זיין ווייב האט אים געוויזן, דו זעסט, דא ס'איז דיין טאכטער אין דעם קאסטן, קוק דאס גוט אן, אזוי וועט דיין טאכטער אויסזען. יעצט האסטו פון איר אביסל אידיש נחת? זאגט ער, יא. סאו, מען דארף וואטשן וויאזוי מען הענדלט די קינדער, אמאל געט דער אייבערשטער איינעם א קראנק קינד, א דזשוּווענאיל דייעביטיס, א הארט פעיליער, ס'פעלט דאך נישט קיין פראבלעמען אין שטיבער, למעשה ארבעט מען קעסל און כלים. ס'איז געווען אמאל א גבאי צדקה, איז געקומען א איד אז ער האט די עלפטע קינד א קראנק קינד, געבוירן מאנגאליאן צו וואס, און מען דארף האבן אסאך געלט. דער איד פאר וועם איך האב געארבעט אין גבאי צדקה איז געווען זייער א פארשטענדליכער מענטש. זאגט ער פאר דעם איד דו רוצח דו אכזר דו רשע גיי ארויס פון מיין אפיס. פרעגט ער וואס האב איך אייך געטון? איר קענט מיך פון ערגעץ? זאגט ער ניין איך הער אז א איד האט עלף קינדער און די עלפטע איז קראנק וועט ער נעגלעקטן אלע צען צו ראטעווען דאס קראנקע עלפטע וואס וועט עניוועי בעסט קעיס סינעריאו וועט עס זיין דרייסיג פערציג פראצענט. און דא האסטו געזונטע קינדער, גיי ארויס פון דא! דער איד האט געהערט די מעסעדזש האט ער אנגעהויבן צו וויינען, האט ער געזאגט, איר זענט אזוי הייליג גערעכט, איך בין געקומען נאר צו הערן דעם מעסעדזש, און איז צוריק געפארן אויף ארץ ישראל, און האט זיך אויפגעכאפט זיינע קינדער, ער האט געשריבן בריוון, ער ברויך געלט, אבער הי דידנט נעגלעקט די אדער טשילדרען, סאו ווען איינער האט א קראנק קינד אין שטוב, וועט ער אלעס איבערקערן די שטוב, נישט צו נעגלעקטן די קינדער, סאו פארוואס? אז דער אייבישטער האט דיר געגעבן א מענטל קראנק קינד אדער מען האט אים געמאכט א מענטל דיסטורבד טשיילד, פארוואס איז ער ווייניגער ווי דיינע אנדערע קינדער? פארוואס דעזערווט ער נישט די זעלבע טריעטמענט? ענד יו שוד אלל טינק אבאוט דעט. און מיט דעם לאז איך ענק איבער, און איך ווינטש ענק אלע א גוטן א פרייליכן שבת.